א גוטן ערב שבת קודש פרשת בשלח. מזל טוב מזל טוב מען טוט זיך געפעלן יאבאבאבאבאיי ביי ביי מיינט איר שוין אז מען גייט א חופה באלד שטעלן ראבאבאבאבאיי. ווער ס'געדענקט דעם יום טוב ערליך, אה! רבותי, משה זכריה ראזענבוים אין ארץ ישראל, ער רופט זיך דער קאקאקאקאראכקאקאסער רבי, מען האט אים אויפגעפיקט אין טבריה ווייל ער האט געמאכט משכב זכור מיט אנדערע דברים מגונים מיט בחורים מיט יונגלעך, יעדעס מאל איך גיי דורך זיין טאטן און איך טרעף אים זאג איך אים אייביג נעם קער פון דיינע קינדער, דיין זון. געווען אין ארץ ישראל מיט א יאר צוריק איז ער פלעגט אריין קומען אין טבריה אין א האטעל קויפן עסן, די משגיח האט געזאגט אז ס'טויג נישט מיט אים ער ברענגט מיט יונגלעך דארטן ס'איז צרות, שוין בין איך געגאנגען און כ'האב דעמאלטס געהאט א מיטינג מיטן ליבאוויטשער משגיח ער די משגיח איז א ליבאוויטשער האט ער מיר געזאגט אז ער קומט צו אים אין שול דאווענען ער האט נישט געוויסט אז ער איז א מנוול און ער קומט מיט צוויי יונגלעך, און אסאך מאל אינמיטן דאווענען זאגט פאר די יונגלעך איר וואס דו דארפסט יעצט גיין קטנים, ווען אים האט אנגעכאפט די תאווה האט ער געזאגט אז דאס יונגל דארף גאר גיין קטנים, עניוועי די צוויי יונגלעך האבן געהאט א מאמע וואס די מאמע האט געוואוינט אין טבריה וואס דער דער טאטע זייערער האט באקומען איך ווייס צען יאר תפיסה פאר כ'ווייס נישט פארוואס, ס'איז נישט קיין חילוק, און זי איז געווען אליין. האט מיר דער ליובאוויטשער שליח געזאגט, ער איז געגאנגען אהיים, ווייל ער האט געוואלט רעדן מיט די מאמען אז זי זאל נעמען קער פון די קינדער, און זאל זיי שיקן אין א היימישע תלמוד תורה, כ'ווייס, א ספרדישע אפילו. ער איז געגאנגען, די פרוי ווען זי האט געעפנט פארן רב די טיר, איז זי געקומען מיט א חלוק, מיט א העמד וואס איז געווען אויפגעריסן פון אויבן ביז אראפ, מען האט געקענט אלעס זען. דער רב איז געווארן אנטשטוינט און ער איז אוועקגעלאפן. האט מיך דער רב גערופן האט מיר געפרעגט איך זאל אים זאגן וואס איך ווייס פון דעם משה חזריה ראזענבוים, האב איך אים אלעס פארציילט, איך האב אים פארציילט אז זיין ווייב האט געשפרינגען פון א פיפטן פלאר ווייל זי האט נישט געוואלט ער זאל האבן וויזיטעישן, זי האט געוואוסט ער איז א חזיר, זיין נאמען דא איז חזריה, מען האט אים גענומען אין א מוסד ער זאל זיין א מלמד, איך האב אפגעקאלט די הנהלה איך האב זיי געזאגט ער איז א חזיר, האבן זיי געזאגט ברענג מיר עדות, האב איך זיי געברענגט צוויי בחורים פון זעכצן יאר וואס זיי האבן געזאגט ער האט זיך געמאכט משכב זכר ביי זיין טאטן אין מקווה. נאכדעם האבן זיי אים געזאגט ער זאל מער נישט קומען אויף די פרעמיסעס, האט ער געזאגט פארוואס? ווייל עטס הערטס אויס נחום ראזענבערג זיין מנוול'ישע האטליין? זאגן זיי יא, מ'האמיר עס אויסגעהערט, ליידער זעמיר דורך געפאלן, מ'האמיר עס אויסגעהערט, אבער דו זאלסט מער נישט דא קומען, דו העסט קומען זעצט מען דיך איין. איז ער אנטלאפן אויף ארץ ישראל, בין איך אים נאכגעלאפן אין ארץ ישראל מיט מיט עטליכע מענטשן, ער האט דארט געטיילט פאנק און סופגניות, און די קינדער האבן געזאגט ער טאטשט, ער איז א טאטשער, און זיי האבן נישט געוואלט גלייבן, האט. זיך אנגענומען פאר אים אין בית שמש, זיי האבן זיך אנגענומען מען מוז האבן עדות עדות, האב איך געזאגט ווייסטע וואס, זאל ער דיר רעיפן די קינדער, עניוועי ער געטאטשט קינדער אין בית שמש, מען האט אים ארויסגעווארפן איז ער געפארן אויף טבריה, דארט האט ער זיך צוגעטשעפעט צו א פרענקין, האב איך געזאגט איך האלט זיין טאטן העט ער נאך אהיים ברענגען א רבי'ש ממזר'ל, וואטש וואס דו טוסט. ער ברויך האבן העלפ, די פאקט וואס אברהם בער פרידמאן איז בייגעפאלן אז ער זאל פארן אויף ארץ ישראל מיט די אפאר עסקנים דאס איז א עוון פלילי, הא למה למשל הדבר דומה, אז איינער, די הצלה פיקט אים אויף, ער האט א הארט אטאק, כאפט מען אים אן, און איר ווייסט וואס מען טוט מיט אים, מען טראגט אים צו קענעדי עירפארט און מען שיקט אים אויף ארץ ישראל וואס דארט איז דא בעסערע שפיטעלער, און ביז ער קומט דארט אן ווער וועט אים סופארטן, נאר דאס איז אונזערע פארדרייטע משוגענע עסקנים, אלעס איז געלט געלט געלט. בקיצור האט מען אים געזאגט ער מוז פארן אויף ארץ ישראל, אבער ווי די העלפ, איך שריי צו זיין טאטן ווען איך טרעף אים, ווי די העלפ, יעצט איך קען מיך נישט מיט זיין טאטן, איך האב זיין טאטן דר'ערד, ער איז א משוגענער, נאר פארוואס קען איך אים, ווייל ווען ס'איז געווען זיין קאורט נעמענס מיט זיין ווייב, ער האט נישט געוואלט געבן א גט, בין איך דארט געווען, קומט ער צו מיר צו און ער נעמט מיר זאגן מוסר, איר שעמט אייך נישט דא צו קומען, זאג איך איך שעם מיך יא, נאר מען מוז דאך זען וואס עס וועט זיך ענדיגן מיט אייער שניר, איך שעם מיך דא צו זיין, דער חיה, ער האט נאך א טענה צו מיר צו איך שעם מיך נישט דארט צו קומען. כ'האב מיך יא געשעמט, איך זאג דיר די אמת, איך האב מיך יא געשעמט. סא דאס איז וואס דא גייט פאר. דער חזריה האט אנגע'חזר'ט די גאנצע שטאט, און ער כאפט נישט אז יעצט אין ארץ ישראל ווייסן זיי ער איז דארט נישט ליגעל, ס'איז שוין איבער אין אלע צייטונגען, זיי ווייסן שוין אלעס, יעצט זיין פיקטשער שטייט נישט און זיין נאמען שטייט נישט, אבער אונז ווייסן מיר עס, אונז האמיר אלע אינסייד אינפארמעישן, ס'איז חזריה ראזנבוים האט אים אויפגעפיקט. און איך בעט די אלע עסקנים וואס האבן געמאכט זיכער אז ער זאל פארן אויף ארץ ישראל זאלן אים גיין יעצט מבקר חולה זיין, ער איז קראנק, ער דארף סיריעס העלפ און ער גייט גיין אין דזשעיל ווייל ער האט געטאטשט חברה דארטן אז ס'גייט א רויעך, ס'איז דא קעיסעס נאך קעיסעס, יעצט זיי בעטן די פאליס אז ווער ס'האט נאך קעיסעס ווער ס'ווייסט וועם ער האט נאך געטאטשט זאל קומען פאראויס. יעצט היינט אז מ'קומט נישט פאראויס איז נישט דא קיין היתר, אמאל איז געווען די היתר די רבנים די רבנים די רבנים זענען שוין מודה מ'דארף גיין צו די פאליס. איז במילא דארף יעדער קומען פאראויס און מען דארף אים דארט איינזעצן ער זאל טיילן סופגניות אין די תפיסה, נישט פאר יונגלעך. סאו מזל טוב מזל טוב, שוין דער חזיר מ'האט אים שוין אפריהענדעד מ'האט אים שוין געכאפט. אברהם בער פרידמאן ביסט העפי? יא, ווען מ'האט ארויסגעפירט דיין זון פון קלויזענבורג צו זיין א מלמד דער חזיר האט געטאטשט א קינד, דעמאלס ביסטו אויך געווען העפי? אזא פנים טראגט עטץ אלע עסקנים. דו דארפסט נעמען דיין זון פאר טערעפי אויכעט. נישט לאזן אים דארטן זיין מיט די באס טרענספארטעישן אין סאטמאר ביי די ארוינים, ארוינים האבן שוין נישט געטראפן מער אן ערליכערערע מענטש ווי דיין זון, איך האב אים ארויסגעפירט און קאוט אים רעד הענדעד ווי ער שפילט זיך מיט די יונגלעך אין טוילעט, סאו אברהם בער באקל דאון ענד געט אוט אוו פון די עסקנות ביזנעס, ווייל דו האסט ביסט אויכעט שולדיג וואס דו האסט אפגעהארגעט אונזער שטאט, דו פלעגסט אויכעט געבן גט מעושה'ס ביז מען האט דיך געכאפט, מען האט דיך איינגעזעצט, נאכדעם זיצטו רואיג. די האסט עפעס הוראה אדער וואס? די ביסט עפעס א רב? א רעבע? א דיין? די ווייסט וואס די טוסט? ביסט ביזי מיט גיטן? רחמנא לצלן! עניוועי, יעצט עס אויף דיינע פירות, מען האט זכריה'ן געכאפט, די מיט אלע עסקנים וואס די זענטס דארט געווען, ס'איז דארט געווען איינער א אייזנער אויכעט, א שייגעץ פון קאפ ביז פיס, ער זאגט מיר ער ארבעט אזא פארן לויער, אזא, ווי מען זאגט, נישט אפישלער, נישט קיין לויער, און ער האט מיר מסביר געווען אז איך זאל אוועקגיין ווייל ער האט שוין ערלעדיגט און נעבעך. העי אייזנער, דו בהמה דו, דו מיינסט איך בין א טאהשער? איך פרעג נאר פארן אויף טאהש, אבער איך בין נישט קיין טאהשער, איך בין נישט קיין בהמה, איך בין נישט געבוירן אין טאהש. איך האב געלאכט פון אים. קומט מיר מסביר זיין אז ער איז פאראליגעל. אוי שקרן, עטס האטס געמאכט א גוטן דזשאב, יעצט די אלע קינדער וואס ער האט אפגעהארגעט אין ארץ ישראל, דאס איז אויף ענקער אחריות, און גאט וועט פון ענק נקמה נעמען, וואטש און זי. אברהם בער, פון דיר אויכעט. גאט האט נישט מורא נישט פאר אברהם בער פרידמאן, ארייט היינט האט שוין קיינער נישט מורא, און גאט האט נישט מורא פון פאפא, און גאט האט נישט מורא פון ווילימסבורג, און ער האט נישט מורא פון עסקנים, און ער האט נישט מורא פון רבנים און פון שקצים. און איך זאג נאכאמאל פאר הרב אהרן, דער פרידמאן ארבעט ביי ענק, אונז האבן מיר אים ארויסגעפירט אינמיטן די ארבעט צו גיין פאר פסח ווייל ער האט געפאטשקעט קינדער אין טוילעט פון קלויזענבורג, מ'האמיר אים ארויסגעפירט. איך וויל בעטן סאטמאר זאל'ן אים נישט געבן קיין דזשאב. וואו ס'האט צו טון מיט קינדער, און אוודאי נישט מיט פרויען. ס'טעט נישט אויסקומען גוט. ער זאל גיין ארבעטן אין א פעקטארי. ער האט א היסטערי. נישט נאר דאס, מ'האמיר אים געזען דרייוון א באס אויכעט. האב איך אים אפגעקאלט. כ'האב אפגעקאלט דעמאלטס סאטמאר. טאמער זעה איך דעם מענטש ביים רעדל, זאלסט וויסן, אונז האמיר אן אגרימענט מיט דעם אז ער וואקט ארויס ער האט מאלעסטעד קינדער. ווייל דאס קען ארויסקומען. איטס אלל אופען. האבן זיי געזאגט ניין ער נעמט נאר געלט, געלט מעג ער יא נעמען פון פרויען? איטס אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, אונז זעמער אין דער ערד. עניוועי, נאך א מזל אז מען האט אים געכאפט אין מושב זכריה, ווען נישט וואלט נאך געווען אן אשר אייניקל א ממזר, קען זיין וואלט געווען א ספרדי אויך, יא. יעצט כ'האב געוואלט זאגן דעמאלטס ווען כ'האב גערעדט פאר צוויי וואכן צוריק אז די גאנצע זאך וואס מען גייט זיך צושלאגן וועגן די גיוס בנות די נשים, ס'איז געווען א פעיק פאוני פראוד, ס'האט מיך איינער אריינגעקאלט אז ס'איז די פיקטשערס, דאס איז נאך זיין באבע. עניוועיס, ס'איז געווען אן אויסגעשפילטע זאך, מ'האט גענומען אפאר בחורים, א בחור קען באשטיין ווי מ'טראגט אים איז גוט, אבער זיי האבן נישט געמאכט קיין געלט, זיי זענען נישט דא פאר גיוס בנות, זיי זענען דא פאר מאני, דער חי ה דער יצחק שטערן האט קאלעקטעד פון ברוך מרדכי'ס משפחה געלט אז מ'זאל אראפברענגען נחום ראזענבערג, און זיי האבן אים אויפגעהערט צו געבן, מילא האט ער זיך אויפגעהערט צו שלאגן, עניוועי, איז געווען נעכטן. נעכטן, כ'מיין אז דינסטאג איז עס געווען, אן אסיפה אין עפעס א שול, איז געווען דער פערלמוטער, דער וואס האט אפגע'גנב'עט און אפגעהארגעט שטארק, ער איז אויך געווען פארמישט אין דעם, און ס'איז געווען יצחק שטערן, זיי האבן ביידע גערעדט און געשריגן, מען האט צוזאמגערופן רבנים און געשריגן, א נייע זאך, יעצט גייט מען שוין נישט גיוס בנות, ווייל דאס איז באלאני מיט בלאף. ווער ס'וויל נישט דארף נישט גיין, דערווייל, על כל פנים, זיי געגאנגען זיי האבן אנגעהויבן ווידער אז מען נעמט בחורים אין מיליטער יא און זיי ווילן רעיזן גרויס געלט, עי, יעצט האט, קול, די רבנים אליין האבן מיך אנגעקאלט אז די זעהסט שוין אויס ווי א בת היענה, האט ער געזאגט דו האסט פארלוירן די קריג מיט דיין סיגניטשער, דער עולם ווייסט עס איין שטיק בלאף, די בחורים וואס זיי ווילן נישט גיין די נעמט מען נישט. די וואס זיי גייען איז ווייל זיי ווילן גיין און די קענסטו נישט אפשטעלן. די ווילסט זאל מאכן אפאר דאלער גיי ארבעטן. איינער האט געשריבן א גוט ווארט אז דער ברך משה האט געזאגט אז די סגולה פון זאגן זיבעצן מאל פרשת המן פון המן און צוריקצווועגס ישר והפוך די גאנצע סגולה זאגט ער דאס ארבעט נאר ביז ניין אינדערפרי. ס'ארבעט פון זעקס אינדערפרי ביז ניינע און נאך פינעווע נאכמיטאג. ווייל פון ניינע ביז פינעווע זאל מען זוכן א גוטן דזשאב. דעמאלטס וועסטו זיכער האבן א פרנסה מירצעשעם. פארשטייסט? ס'אלץ בלאף. מ'גייט מאכן פראטעסטס, מ'וועט טון גיוס בנות, גיוס נשים, גיוס בחורים. די בחורים נעמט מען נישט מיט כוח. זיי דארפן זיך גיין שטעלן, פיין, אבער מ'איז א בחור אין ישיבה לאזט מען זיי ארויס. איך געדענק דא ביי אונז איז אויך געווען א דרעפט, ווילאנג ס'איז געווען די דרעפט, און יעדער האט זיך געמוזט שטעלן. איך האב געלערנט אין ארץ ישראל, האב איך מיך געמוזט שטעלן אין אמעריקאנער עמבעסי אין ארץ ישראל, און איך האב מיטגענומען א, יעדעס מאל ווען ס'איז געווען א בחור ס'יום הולדת, א בירטדעי האט זיך געמוזט שטעלן, פלעג איך זיי מיטנעמען, איך פלעג זיי, גיין מיט זיי, ווייל זיי האבן נישט געוואוסט ווי צו גיין, ווען צו גיין. האבן מורא געהאט זאל נישט ווערן אנשטעקיג אין רחוב הירקון מיט א זונה. זענען געווען וואוילע בחורים, יעדן איינעם גענומען. אלע די ישיבות אין בני ברק פלעגן מיך נוצן. יא, איך האב געהאט צייט צו לערנען נאך, דאס איז די ווארט. ס'איז געווען א דאקטאר אין תל אביב, א דענטיסט, און די בחורים האבן דאך געדארפט האבן א דענטיסט, מ'האט דאך נישט געקענט לאזן די ציין זאלן פארפוילט ווערן, פלעג איך גיין מיט יעדן בחור פון וויזשניץ, צו דעם דענטיסט, ער האט געגעבן אומזינסט פאר ישיבה בחורים, נאר דער עולם האט נישט געוואוסט ווי מען קומט אן, ס'איז נישט אזוי ווי היינט, ס'איז געווען באסעס, מ'האט געדארפט פארן מיטן פֿיר און פֿופֿציגער ביז רמת גן, אין רמת גן האט מען געמוזט טוישן אויף דעם באס, איך געדענק שוין אליין נישט, און נאכדעם איז מען אנגעקומען אויפן תחנה מרכזית, די אלטע תחנה מרכזית, און נאכדעם האט מען געמוזט נעמען נאך א באס, עי ס'איז געווען יענע זאכן. פלעג גיין מיט יעדן בחור וואס האט געדארפט גיין צום דענטיסט, ווייל איך האב געהאלטן אז ס'איז א זכיה אז איך העלף ארויס פאר בחורים. עניוועי. קומט אן דער שטערן, דער שייגעץ, דער טמא'ניק, וואס מ'האט אים אהער געברענגט ווייל ער האט פארשאפט עפעס א גט מאיסר זיין טאטע מיטן סיגוטער, האבן צוגעזאגט די קינדער פרנסה, פארשטייט זיך חינוך ווי איך פארשטיי גריכיש, און ער איז געווארן דא דער גאנצער פירער, און ער לויפט ארום און שרייט מען מוז האבן געלט פאר די בחורים, די בחורים, עה, איך וויל זען וועלכער בחור ס'זאגט מען האט אים גענומען געצווינגענערהייט, אוודאי מען האט געהייסן ס'זאל זיך שטעלן, איז געקומען שרול האגער המצרי, דער ארץ ישראל'דיגער רב משה'לעס זון, און ער האט געזאגט מען זאל עס צורייסן. ער האט געזאגט מען זאל עס צורייסן, ממילא האט ער געמאכט א מלחמה. דער בהמה האט נישט געדארפט זאגן אז מען זאל עס צורייסן, ווייל פארוואס זאלסטו עס צורייסן? וואס האט ער די רעגירונג געטון אז דו גייסט צורייסן זייערס א וויכטיגן דאקומענט? און דא אין אמעריקע ווען דו טוסט עס וואלט מען דיך אויכעט איינגעזעצט. ביי שרול האגער נעבעך ווען מען האט געטיילט די שרויפן האט מען איינס אדער נישט געגעבן פארן אדער לויז געלאזט. קומט דען דא מען פארפירט. כ'וויל האבן ווי מען רעדט מיט א בחור, כ'האב נישט געוואלט גיין, מען האט מיך גענומען בכפייה, דאס איז וואס איך וויל זען, אוי מען האט דיך געהייסן זאלסט זיך שטעלן אין לשכת הגיוס, ס'איז א נארמאלע זאך, און דאס איז וואס די שטערן, יצחק שטערן מיט די אלע סאטמארע בהמות זאלן אויפהערן צו פירן דעם עולם שולל, ווייל די רבנים האבן מיך אפגעקוילט. זיי האבן מיר געזאגט נחום זיי זענען אזוי באנקראט אז זיי ווייסן שוין נישט, זיי האבן נאר גענומען יצחק און ער האט געמאכט קולות און דעם פערלמוטער האט געמאכט קולות און און זיי האבן געמיינט דער עולם האט זיך דערשראקן, זאגט אים לאמיר אלע געוואלט ארויסגיין און גיי הייב אן מיט די רוצחים, האב איך געזאגט דעם רב דו ביסט א דרעטליגער, דו האסט געדארפט גראד דארט זאגן הער מיך אויס, פארדריי נישט קיין קאפ, גיי ארבעטן און דעטס איט. ניין, די גרויסע מיליאנען וואס מען פלעגט אמאל מאכן, עס ארבעט שוין נישט, דער עולם ווייסט ס'איז בלאף, האט מיר געזאגט א איד וואס ער ארבעט אין א קאמפאני וואס זיי ווארפן דורך מיליאנען דאלער, ס'איז איינע פון די גרעסטע מארגעדזש קאמפאניס ביי אידן, האט ער מיר געזאגט אז דער באלעבאס האט אויפגעהערט צו געבן געלט פאר די ספרדישע אידן, ווייל איינער האט אים געזאגט הער אויס נחום ראזענבערג עסטו זען ס'איז כולו בלאף, דעטס איט, מ'האמיר זיך שוין אויסגעלערנט, ס'האט גענומען צייט באט ליסן, היינט זעמער שוין קלוג. איך גיי דא יעצט אין די גאס, זעהסט איך טאר דא נישט וואוינען, איך טאר נישט וואוינען, קומט דא מיר קעגן דער וואלנער, וואלנער דאס איז ר' יודל ראזענבערג'ס איידעם, ער האט נעבעך נישט קיין קינדער, פארוואס? ווייל ער שטופט דעם ווייב אין תחת און נישט ווי מען דארף, פון וואנעט ווייס איך? ווייל ער פלעגט ארויס נעמען קינדער אין קעמפ ביינאכט, איך הער אז היינט אדער לאזט מען שוין אים נישט קומען אין קעמפ, צו אפשר לאזט מען אים יא קומען, נאר עפעס איז דארטן געווארן עפעס א טשעינדזש אין יונגל קעמפ. גייט ער דא דורך אין די גאס, גיי איך צו אים צו שיין און איידל, כ'האב נישט ליב צו שרייען, איך בין דאך נישט קיין סאטמערער, גיי איך צו אים איך זאג אים, ער האט מיך אמאל געבעטן א ליסטע פון אלע מקוואות וואס כ'האב געבויעט, פארוואס? ווייל דוד האלט אז אזוי ווי מ'האט מיך געלייגט אין חרם זענען מיינע מקוואות פסול, פיין, האב איך אים געזאגט איך בין מסכים, איך געב דיר די ליסטע, אבער איך וויל עפעס פון דיר אויכעט, איך וויל זאלסט מיר געבן א ליסטע פון אלע קינדער וואס דו געדענקסט וואס דו האסט מכשיל געווען, דו האסט ארויסגענומען אין וואלד אינמיטן די נאכט, דו האסט זיי געשטופט אין אחור, און דו האסט אים מעסטערבעיטעט. זיי דערציילן אלעס היינט. עסט מיר געבן יענע ליסטע געב איך דיר דאס. ס'זעהט דאך אויס ס'איז דאך א נארמאלע זאך, ניין? בקיצור, און איך לויף אים שוין נאך אזוי פינף יארן און ער וויל מיר נישט געבן די ליסטע. סאו יעצט האב איך אים געטראפן אין די גאס גיין, בין איך צוגעגאנגען איידלערהייט אים צו בעטן די ליסטע, לויפט ער אוועק. נו יא, דו לויפסט אוועק קענסטו דאך נישט קריגן מיין ליסטע אויך נישט. כ'האב די די לעצטע צוויי צו דריי חדשים האב איך עוסק געווען אין דריי מקווה'ס דא אין אמעריקע און כ'האב זיך געמאכט כשר ברוך השם. כ'האב פארציילט יעדעס מאל פון ווי איך קום, כ'האב נאכנישט געזאגט די שטאט כ'דארף נישט די סאטמארע בהמות זאלן אנקאלן אהההה נחום ראזענבערג אה ער ער קען דאך נישט קיין מקוואות און בעלזער רב ער בארה ר'איז דאך געווען אן אויסגעוועפטער איד און ר' משה פיינשטיין אן עם הארץ יא די זאכן זעמער אונז שוין סיק און טייערד. און דאס האט אראפגעברענגט סאטמאר אויך, דער רבי האט געהארעוועט אויף קדושה טהרה, ער האט געוואלט צושטעלן א דור, האט מען צוגעשטעלט א דור סורר ומורה'ס, ליגנערס מיט בלאפערס, און אנגעפרעסן מיט מאכלות אסורות מיט טריפות, דאס איז אלעס וואס מען האט מיר צוגעשטעלט, ברוך השם, ליידער אזוי זעהן מיר אויס, ווען מען מאכט יעדן אוועק, מאכט מען זיך אליינס אוועק, אז ס'איז נישט דא קיין מנהיגים, האסטו אויך נישט קיין מנהיגים, דיינע קינדער זענען אויך אויף הפקר. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א וויכטיגע זאך, אז. אזוי ווי אונזער קאמיוניטי וויל דאך ווערן נארמאל, און די גאווערמענט האט געכאפט אז אלעס איז דא מעסד אפ, זעען זיי אז קינדער דרייען זיך אין די גאס אליינס אויכעט ווארטענדיג אויפן באס, האבן זיי זיך שוין אפגעשטעלט, זיי האבן גענומען א יונגעל, זיי האבן אים געפרעגט ווי דיינע עלטערן, ביסט צו קליין זאלסט זיין אליינס אין די גאס, זאגן זיי איך ווארט דא אויפן באס. קיצור האבן זיי גערופן די מאמען, און זיי האבן געזאגט פאר די מאמען אדער עסטו שטיין דא מיטן קינד, און טאמער נישט וועט מען צונעמען דאס קינד. יעצט איך זאג אייביג דאס רשעות אז יעדער מוז ווארטן אין פראנט פון זיין הויז, די באסעס מוזן ארום פארן, ס'איז א משוגעת, מען דארף מאכן ביין קארנער, דארט עט יעדער ווארטן, יעצט אז ס'וואוינען זעקס זיבן פרויען אין איין הויז, עט איין טאג צו איין וואך נעמען יעדער אלע קינדער, און די אנדערע טאג צו די אנדערע וואך עט א צווייטער נעמען אלע קינדער. ס'עט זיין שנעלער פאר די באסעס, ס'עט זיין לעס טרעפיק, מען קען טויב ווערן פון די באסעס וואס זיי פייפן, און מ'עט האבן די קינדער אנדער קאנטראל די גאנצע צייט, און ס'עט נישט זיין קיין הפקר וועלט. זאלט וויסן רבותי אז די גאווערמענט האט זיך פארלייגט וואס זיי האבן געזען ווי אונז זעמער עמיש, און וואס הייסט עמיש אין די סיקסטין האנדרעטס ענד איטס נאט גוד. נאך א זאך, ס'דא יעצט א פראגרעם וואס די הצלה אין פלעטבוש מאכט, און איך וויל עס פארליינען ווייל איך האלט ס'איז מורא'דיג וויכטיג, קאמיוניטי אינוויטעישן, לייף סעיווינג סי פי אר ענד עי אי די סערטיפיקעישן ענד טרעינינג, פרעזענטעד ביי זיגי, סערטיפייד אי עם טי ענד הצלה וואלונטיר. מ'עט דארטן רעדן פון ריסעסעטעישאן, די היימליך מאנאווער, דראג אוועריוז איידענטיפיקעישאן, זיי קענען זען צו איינער האט אוועריוזד, אלקאהאל און דראגס אינפארמעישאן, דאס איז מורא'דיג וויכטיג רבותי, און נאכדעם ענד מאר לייף סעיווינג סקילס, ס'וועט זיין זונטאג פעברואר דעם צוועלעפטן צו דעם קומענדיגן זונטאג פרשת יתרו, סיקס פארטי פייוו פי עם טו טען פי עם, לאקעישאן טו בי דעטערמינד, זיי ווייסן נאכנישט וויפיל מענטשן ס'וועלן קומען.

איף יו וואנט טו דו יור סעלף א פעיווער ענד יור טשילדרען, מאכטס גייטס דארט אהין, ווייל אין אמת וואלט מען עס געדארפט מאכן אין בארא פארק און אין וויליאמסבורג, נאר ביי אונז אין וויליאמסבורג געשעט דאך נישט די אלע זאכן, נאו אווער דראגס נאו נאטינג, סאו ביי אונז גייט מען עס נאכנישט מאכן. די וואך מאנטאג איז געווען די הירינג פון עמרם מענדלאוויטש, ער איז נאכנישט קיין פֿיר און צוואַנציק יאר אלט, כ'וויל אייך זאגן, ס'דא אמאל ווען דער בעל דבר אליינס פאלט אויך צוזאם. מיט אנדערע ווערטער, ס'דא, דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז ס'דא זייער א גרויסער צדיק, ר' מתיא בן חרש, און ער זינדיגט נישט, האט אים דער בעל דבר געזאגט איך וועל אים אויספראבירן, איז אראפגעקומען, זיך צוגעזעצט, ער וויל פרעגן א שאלה, געווען אנגעטון ווי א פרוי, וויל פרעגן א שאלה אהער און אהין, בקיצור, און. ער האט אנגעהויבן, ער האט געוואלט ארום טשעפענען מיט דעם גרויסן תנא. ר' מתיא בן חרש איז ער געגאנגען און ער האט גענומען צוויי נעגל און ער האט עס אויסגעברענט אין פייער און ער האט אריין געשטאכן אין די אויגן ער האט זיך אויסגעברענט די אויגן און ער איז בלינד געווארן. ער האט געזאגט ווי איידער צו זינדיגן איז בעסער נישט צו קענען זעהן. און דער אייבערשטער האט גראד געשיקט מלאך רפאל און געזאגט גיי הייל אים אויס די אויגן. און דער מלאך רפאל האט אים געוואלט אויסהיילן די אויגן. האט ער געזאגט ער וויל נישט, ס'מיר בעסער צו בלייבן בלינד ווי צו זינדיגן, איז ער צוריק געגאנגען צום אייבערשטן און געזאגט אז ער וויל נישט זיך לאזן אויסהיילן, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, גיי זאג אים אז איך זאג דיר צו אז דער בעל דבר, דער סמך מם, דער יצר הרע וועט אויף דיר קיינמאל קיין שליטה מער נישט האבן, האט ער אים אויסגעהיילט און ער איז צוריק זעעדיג געווארן. ברענגט דארטן דער מדרש, ווען ער האט דאס געטון איז דער בעל דבר דער שטן צאמגעפאלן, ער האט גע'חלש'ט, ער האט נישט געגלייבט ס'איז דא אזא מציאות אויף די וועלט אז א בשר ודם זאל זיך קענען, אזוי אויפארבעטן. כ'בין געווען היינט אין קאורט, געזען דארטן א יונג בחור'ל נעבעך, ס'ממש עס פאלט ממש א פחד אויף אונז וואס אונז האמיר געטון, דער יונגעל האט מאלעסט פיין, אבער איינער האט דאך אים אויכעט געמוזט מאלעסטן, אדער על כל פנים ער האט נישט געהאט קיין גוטע מלמדים, זיי האבן נישט מיט אים געלערנט תורה, ס'ממש א שרעק אזאלעכע יונגע קינדער, די הארץ האט מיר וויי געטון, כ'האב עס נישט געקענט צוקוקן, כ'האב געמוזט ארויסגיין. עניוועי מ'האט אפגעשטופט זיין קאורט אויף נאך דריי וואכן ארום. אנשטאטס אז א בחור זאל קענען עוסק זיין. מאכן פרנסה אדער לערנען תורה, און די טאטע און די מאמע זאל פון אים קענען זען נחת, דארף ער נעבעך קומען אין קאורט, יעדער קוקט, שמוציג, חזר'יש, ס'איז ממש א הימל געשריי, האמיר געמאכט א חורבן פונעם דור, יעצט מילא ברוך מרדכי איז יעדער געגאנגען פאטשן אויפן מוח ווייל ער האט אומגליקליך געמאכט א שטאט, ער איז געווען א בר דעת, ער איז געווען א מענטש אין די יארן, דער בחור'ל ער זעט נישט אויס אז ער האט אויף זיך זעכצן אדער זיבעצן יאר. אין דעם סאבדזשעקט האט קיינער נישט געוואלט לערנען מיט די בחורים, נישט ווייל ס'מינעוואלע, עפעס. באלאני, ווייל עטס האטס עס אויך געוואלט טון, יו אלסא וואנטעד טו ענדזשוי לייף, די רבנים, די מגידי שיעורים מיט אלע, ס'איז א שאנדע. דער סקווערער שייגעץ רשע טמא ימח שמו לייגט איין כוחות אז ער זאל געווינען, ער האט שוין אנגעדרייט אלעס, נאר ס'איז נישט געפערליך, קודם כל גייט אלעס אריין יעצט ריפארט צו די גאווערמענט, אונז ווייז מיר זיך אין וואסערא קאראפשען אונז לעבן, מ'קען נישט אזוי אנהאלטן, און נאכדעם, איך האב געוואלט וויסן. וואס האט דער סקווערער מיט דעם מענדלאוויטש? דער סקווערער האט מיט אים אויך געשטופט אין תחת? קען זיין, מען קען נישט וויסן היינט. ער איז פון ארץ ישראל געקומען מיין איך. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. שטאטס דער סקווערער רבי זאל פארקויפן קדושה וטהרה און הייליגקייט און יראת שמים, פארקויפט ער אז ער גייט בעקן די חזירים. איך האב הנאה, ס'האט מיר די וואך געזאגט איינער, א בחור פון קווינס האט מיך אפגעקאלט, איך האף אז ס'נישט קיין פאוני קאל, זאגט ער זאלט וויסן אין די ישיבה ביי אונז יעדער הערט אייך אויס,

עניוועי איך האב הנאה, הערט זיך אויס ווייל ס'קען ענק צוניץ קומען. און זאליקא איז עניוועי נישט ברוגז ווייל ער איז ביזי מיט מאכן געלט יעצט אויף די פאריזער קינדער. כ'וואלט אים נאר געבעטן, איך וויל דאך נישט צוגיין רענצענען ווייל ער איז דאך אין חרם, כ'האב דאך אים צוריקגעלייגט אין חרם, כ'האב אים געוואלט בעטן ער זאל ברענגען אפאר שיינע קליידער פאר די וויליאמסבורגער ווייבלעך, פארט דאך אויף פראנקרייך וואס גייט ער דארטן אויפטון, זאל צוריקברענגען אפאר קליידער און אפשר אפאר זונות אויכעט. ס'איז ממש א שרעק וואס דא איז פארגעגאנגען, מ'האט גענומען אזאלכע יונגע קינדער, דער עולם מיינט איך האב הנאה דערפון, ס'טוט מיר וויי איך זע אזא יונג בחור'ל וואס האט געקענט האבן א פיוטשער אין זיין לעבן, נעבעך, אזוי צו צוהארגענען א יונג קינד, ער דארף שוין שטיין אויפן סטענד, און אפילו ווען ער האט שוין ארויסגיין, איך זע ער האט גענומען נחמיה וועבערמאן'ס לויער, די פרוי. זי האט געמיינט אז זי וועט זיך שאקלען און זי וועט זאגן פאר די מיידל סאו יו סטיל לאוו יור בויפרענד און די אלע שטות און מ'וועט ערגעץ אנקומען זי איז אנגעקומען אז נחמיה איז געגאנגען אין דזשעיל און אזוי האפן מיר אז ער וועט אויך גיין אין דזשעיל און כ'האב נישט קיין רחמנות אויף אים כ'האב נאר רחמנות אויפן סיסטעם פארוואס מ'האט אזוי געהארגעט קינדער. דאס איז די זאך וואס איך שריי די גאנצע צייט מ'האט נישט מחנך געווען דעם יונגען דור מ'האט אים נישט געגעבן דעם ריכטיגן חינוך. יעצט אז אן אלטער חזיר טוט עס זאל ער גיין אין דר'ערד זאל ער גיין זיצען. יעצט ס'דא יעצט אין צייטונג דזשעניוערי די טווענטי סעווען ביז פעברוערי די סעקאנד קומט ארויס אזא צייטונג אין אפסטעיט ניו יארק, שרייבט ער דארט אלע נייעס, איז איינע פון די נייעס איז אז ס'דא איינער וואס ער הייסט מורה מורנו ר' נפתלי וואלדמאן, איך האב געוואלט וויסן צו ער איז פון יאסעלע וואלדמאן'ס משפחה, האט ער א בארד דערהערט לאנג און ברייט, וואוי און שיין ווייס.

נישט. מיך באדערט נאר אז א יונג בחור'ל, נאכנישט מסתמא זיבעצן אכצן, זאל זיך נעבעך אזוי וואלגערן אין די חילשעס, ווער האט עהם מטמא געווען? איטס אנבעליוועבל! קומט אן אן אלטער חזן נפתלי וואלדמאן סיקסטי פייוו יערס אולד מיט א לאנגע ווייסע בארד, אזא שיינע בארד, גוט אויסגעקעמט, איז ער געגאנגען זוכן דזשעל. ער האט אין פיפיק האט ער דזשעל האט ער עס געוואלט אריינלייגן אין א פרעמד מיידל, זענען אזוי משוגע די חברה, קודם כל האסט איר געאפערט דרײַ הונדערט דאלער, און דו הערסט אויס מיין האטליין, זאג איך דיר דאך אז ס'דא א צייטונג אין מאנהעטן וואס דרייט זיך ארום קענסט עס האבן פאר פֿופֿציק דאלער, יא, גייסט אריין אין א סטאר און דו פרעגסט צו ס'איז דא א קעמערע, אוודאי איז דא א קעמערע, אין וועלכע סטאר איז היינט נישט דא א קעמערע, אפילו אין פארקינג לאט איז דא א קעמערע. אזוי מין ביליג געווארן די אינגעלייט, ליסען דארפסט א ווייב גיי זינדיג ערגעץ, דארטן ווי ס'איז ליגעל טו נישט אזאלעכע זאכן, פארשעמסט דאך גאנץ מאנרא, וואס זאגט דער עולם היינט? דער עולם זאגט אז די אידן זענען די גרעסטע חזירים, דער אמת איז דער גוי דער גרעסטער חזיר מער פון ווי נאר צען גוים טוען רעיפס און אלע מיני מניוולת, ס'האט אפילו נישט אנגעגעבן אין צייטונג, ס'איז א נארמאלע זאך, ס'גייט אין קאורט און פארטיג. א איד טוט עס מיט אמאל דעמאלטס איז שוין דא יעדער איינער ווי מען זאגט צו אטאקירן. סאו, מיסטער וואלדמאן, דו כאפסט נישט אז דו האסט געבארט א לאך אין די שיף און אונז אלע זינקט מיר אינאיינעם מיט דיר. יעצט איך בין נייגעריג צו דאס האט עפעס מיט יאסל וואלדמאן'ס משפחה. ווער ווייסט. יאסל, לייג ארויף א בלאג, זאג פונקטליך ווער דאס איז, צו ס'איז א קאזין צו נישט, און רעד דיך דורך מיט אים פארוואס ער איז געגאנגען זוכן אין א סטאר ווי א פרוי ארבעט? ווילסט גיין זוכן? ס'איז דא וואו צו זוכן.

און מען האט פרנסה און מען האט אויף דרײַ הונדערט דאלער צו געבן פאר אזוינע פאר א שטופ, wow! איז איך קען דאך נישט פארשטיין, דאס איז געווען אונזער חינוך אלע יארן? מ'איז ביזי געווען מיט די ציונים ימח שמם וזכרם, מיטן צבא איז מען ביזי געווען? עטס האט זיך אונזערע קינדער נעגלעקטעד, ס'איז א שאנדע וואסערע חינוך מען האט אונז געגעבן. און דער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געשריגן מען זאל לערנען מיט די קינדער, מען זאל לערנען, מען זאל לערנען, מען זאל זיי זאגן אלעס, האט מען געלאכט פון אים, ס'האט מיר דערציילט א מלמד אז דער רבי האט געזאגט מען זאל לערנען רש"י יעדע וואך מיט די בחורים, און רמב"ן על התורה אויך, ווייל ס'איז מסוגל צו אמונה, אזוי האט דער רבי געזאגט, מען האט אים יארן אויסגעפאפט אז מען לערנט. איין מאל האט ער זיך עפעס, ער האט עפעס פארהערט א בחור א רש"י, און וואס זאגט דער רמב"ן? ער האט נישט געוואוסט אפילו וואס דאס איז רמב"ן, מ'האט דעם איד געפירט ממש שולל, מ'האט געמאכט פון אים ליצי ליצנות, און דאס איז געווען אונזער חינוך. סיקסטי פייוו יער אולד מען גייט זוכן א זונה, גיי כאטש אין א פראסטיטושן האטעל, ער גייט אין א פרוי וואס איז סאפיסטיקעיטעד, זי ארבעט, זי האט א דזשאב, קומט ער אהיים, ער וויל איר אפערן דריי הונדערט דאלער, וואס איז דיין משוגענע? נפתלי וואלדמאן, דאס איז

און מעני וועקס, און די פירער פון אגודת ישראל רבי דוד צווייבעל זענען דארטן ביי איין מיטינג, און מ'האט דארטן גערעדט אז מ'דארף אנהייבן צו רעדן מיט די אלטרא ארטאדאקס וועגן סעקשועל אביוז, ס'מורא'דיג, רבותי, יו עינט סין נאטינג יעט. יעצט איז דא פיקטשערס דארטן ווי ס'זיצן אלטרא ארטאדאקס ביי געוויסע מיטינגען, און ס'איז דא אויך פיקטשערס ווי די בעלזער זענען געזעסן מיט די ציצית צוגעדעקט מיטן קאפ ווייל זענען געווען אין קאורט און מ'האט זיי איינגעקלאגט פאר סעקשועל אביוז. נאנאנאנאנאנא רבותי זיי זענען זייער נישט גוט געפארן, ס'געפעלט מיר נישט די גאנצע זאך וואס דא גייט פאר. און דאס וועט ענק אויך ווייזן אז אפילו א ציבור, א אלע רבנים זענען דאך געגאנגען קעגן מיר, ס'איז נישט געווען איינער וואס האט מיך סופארטעד, אבער דער אייבערשטער זאגט, דו טו וואס איך הייס, אין די סוף וועסטו געווינען, ברוך השם ס'איז אזא מין געווינס. ווייל דער הויפט רב פון אר סי עי, ראביי מארק דעריק, און א וויקטעם פון אוסטרעליע, מעני וועקס, און דער גלח צוויבעל, אה ניין ער זיצט לעבן גלח, זענען אויף זענען אויף איין פיקטשער און מען האט גערעדט דא דארט צו נישט יו עינט סין נאטינג יעט נחום ראזענבערג האט נאך נישט רעטייערט נא נא נא מען זעהט א פיקטשער ווי מען פארהערט די קינדער פון דעם מוסד דארטן העלבראנץ זיי קענען גארנישט יא יא ס'איז גוט. זיי האבן נאך אויך אמאל קענען זיי האבן אפילו וויסן אז העלבראנץ איז א חזר. ס'איז דא א יונגערמאן אין טאהש הייסט א יונגערמאן ער איז שוין א מידל עידזש ער זאגט מיר אז העלבראנץ ווען ער פלעגט קומען אויף טאהש זיך צו לערנען צו זיין אן אכזר וויאזוי מ'פירט א רביסטעווע ער איז געגאנגען אויף סקווער אויך זאגט ער ביינאכט האט ער זיך אריינגעריקט צו אים אין בעט ער האט זיך ארויסגענומען דעם ספרדישן ערווה ער האט מיט אים געשטיפט. פון יענער נאכט אראפ נאך די חתונה איז אראפ פון וועג, חתונה געהאט מיט א גויטע, שפעטער האט זיך עפעס צוריק געכאפט, עה, ס'איז מיר נישט אינטערעסאנט, ס'איז צרות. אז מען מאלעסטעט איז צרות. יעצט, איינער שרייבט מיר דא א בריוו, א מורא'דיגן שיינעם בריוו, שרייבט ער אזוי, wow, די אגודה נאו עגריס וויט ר' נחום ראזענבערג דעט קידס מאסט בי פראטעקטעד פראם מאלעסטערס. זאגט ער אמעריקען אלטרא ארטאדאקס אר סטארטינג טו טאלק אבאוט סעקשועל אביוז איזריעל נוז און ער ברענגט א קוואוט פונעם זעלבן צייטונג וואס כ'האב יעצט גערעדט און שרייבט ער אזוי דעי אלוועיס סעד נאו שעימינג מען זאל קיינעם נישט פארשעמען נאו ארעסטינג העלפט דעם מען זאל זיי געבן העלפ שרייבט ער דא צוויבעלס קיד מאסט העוו בין א וויקטעם נאו ער האט זיך אויסגעלערנט אויף די אייגענע בארד ניין ער זאגט עס סתם אזוי.

איי סטיל טרייד טו פערסועיד מיי ווייף דעט הכנסת אורחים קאמס ביפאר מאדעסטי, האהאהא שיגענער, קען זיין ער האט גאר געטאטשט זיין טאכטער, עי הו נאוס, טו נאו לאק, ס'האט נישט געהאלפן, אנטיל איי הערד רב המקוואות דעט דאוז הו פאל טרו וויט מאדעסטי סטענדערדס קען פאל א לאט דיפער, ענד איי עם ווערי העפי איי העוו א סמארט ווייף ברוך השם וואז סעיווד פראם מיי חסידישע שטותים פיבער ברוך השם, יא מענטשן האבן זיך אויפגעוועקט ברוך השם. יעצט די וועלט פרעגט ווייטער א קשיא, ווי די גאנצע וועלט, דוד טווערסקי, דער חזיר, דער שייגעץ, דער נואף, דער גנב, ער לאט קינדער גיין אין פאבליק סקול און קיינער זאגט גארנישט? ס'א רשעות דאס, איך דענק ווען מ'האט געשלאגן אין סאטמאר דעם שמש, ס'איז געווען דער אינדיק מיט פעלדמאן, קיצור, און דער סאטמאר רבי האט געהייסן א יעדער זאל געבן א דאלער, אלע מעמבערס, קומען א איד און ער האט געזאגט רבי איך געב נישט, פרעגט אים דער רבי פארוואס געסטו נישט, זאגט ער ווייל איך בין געווען אין פלארידע, איך האב עס אפילו נישט געזען, פרעגט אים דער רבי ווען דו האסט עס געהערט האסט דיך אינדזשויט, זאגט ער דאס יא, איך האב הנאה געהאט, האט דער רבי געזאגט ביסטו מחיוב צו געבן דעם דאלער, און די זעלבע דא אויכעט. ס'איז ממש אן אומגליק וואס דא גייט פאר. די גאנצע וועלט זיצט ענדזשויט זיך און זיי הערן אויס און זיי זאגן נישט קיין ווארט, זענען זיי די זעלבע בעל עבירות ווי דוד'ל דער שייגעץ. קיינער וועט עס ענק נישט מוחל זיין, דער אייבערשטער זיכער נישט. יעצט, אהם, איך האף מערטשעם צו פארן די אנדערע וואך ווידער אויף ארץ ישראל ווייל מען ווארט דארטן וועגן מקוואות, אבער איך בין יעצט געוואויר געווארן אז קען גאר זיין אז כ'וועל ווערן ראש העיר פון צפת, ווייל דעם ראש העיר פון צפת האט מען איינגעזעצט, נישט פאר סעקשועל אביוז, נעה, ווייל טאמער יא וואלט מען אים נישט געלאזט באגראבן דארטן, נעה נעה נעה נעה, חילול שבת באדערט נישט דעם רב, סעקשועל אביוז פאר אייגענע קינדער זאגט ער דאס קען ער נישט מוחל זיין, עניוועי איז למעשה ער מען האט אים איינגעזעצט ווייל ער האט גענומען געלט, הער אויס דאס איז וואס יעדער טוט קיינער פון דעם נישט ריין, איז במילא קען זיין איך וועל גיין לויפן, קענסט נישט וויסן, דאנעלד טראמפ האט אויך נישט געהאט קיין טשענס צו געווינען אין ניו יארק אין אמעריקע, און קוק ער ער. די פאלס זענען זייער שטארק פאר אים, ער ווייסט נישט וואס ער וויל אבער ער פארט, ווייסט, יענער האט געזאגט ער האט געדארפט פארן אויף מאנטריאל צו א חתונה און ער איז געפארן אויף נארט קעראליינע, זאגט ער נאר געפארן, גוט געפארן, נישט גוט געפארן, אבי צייט ניט פארפאטערט, ער פארט, ער קומט, ער גייט. עניוועי, יעצט ס'איז דא איינער וואס האלט מיך אין איין קאלן וועגן בעלז, און כ'האב דא איינער פון דא, ער וואוינט אין מאנסי, ער זאגט אז ער איז דער וואס ס'קאלט, ער כאפט נישט אז מיך קאלן צענדליגע, זאג איך אים, זאג איך אים טו מיר א טובה, דו ביסט נישט דער איינציגער. אבער איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן די וואך גייט פלאצן אזא באמבע אז ס'איז א מחיה, איך האב עס שוין געוואוסט פון אינסייד אינפארמעישאן אבער איך האב נישט געטארט רעדן ווייל איך קען משבש זיין תהליכי חקירה. ס'איז דא איינער בעלז דזשינגי בעלז דזשינגי בעלז דזשינגי אלל די וועי, יאסל רוטנער מלמד אין תלמוד תורה פון בעלז בני ברק, יעצט איך האב נישט געטארט נאכזאגן זיין נאמען ביז יעצט, ווייל משבש על תהליכי חקירה, אבער זיי זאגן יעצט מעג מען שוין זאגן זיין נאמען, און זאגן זאגט ער ער האט נאר אנגערירט העכער די הויזן, מיט אנדערע ווערטער ער האט נישט ארויסגענומען יענעמס ערווה אבער אריינגעשטופט זיין הענט צו יענעם, ער ער מעסטערבעיט טרו די פענטס דער חזיר וואס ער איז, עניוועי, און ער גייט נאך געלט, פארשטייסט? ער גייט נאך געלט, אוואדי ווער ס'איז פוגע בברית דארף גיין נאך געלט. סאו דאס איז די לעצטע וואס ס'גייט יעצט פלאצן מורא'דיג, יאסל רוטנער, תלמוד תורה בעלז בני ברק, קאליסער רב'ס זון, איז א פעדאפייל. יעצט, אין ארץ ישראל איז געווען א גאנצע מלחמה דארטן, א מיידל האט געהאט אזא סמארט פאון, און צוויי חרדישע יונגען האבן עס געזעהן אויף רחוב בן זכאי אין אלעד, דארטן גראדע איז דא א שיינע פיצא סטאר, איך האב דארט געגעסן א פאלאפעל, wow איז עס דעלישעס. עניוועי, האבן זיי געזאגט, ווארף עס אוועק! האט זי געזאגט, ניין! זיי, ווארף עס אויף דער ערד ווייל אונז ווילן עס צוטרעטן! האט זי געזאגט, ניין! זיי האבן זיי איר אנגעמאקלט, אזוי אז מען האט איר געמוזט געבן טיפול רפואי, מען האט איר געמוזט אריינטראגן צו געבן מעדיקל עטענטשן, עסיסטענס, און דאס איז, איך זאג פארן עולם, מען האט זיי צוריק אריינגעלייגט, איך האלט איר זאלט אלע אויסהערן יוסף שפיל, ס'דא דא א מורא'דיגע שפיל ווי יחצל איז בייגעפאלן אז דער זאק האט גע'גנב'עט יוסף'ן, ער נעמט זיך האקן אין דעם זאק, שלאגט אין אים אריין, געב אפ יוסף'לע, נו גייט דורך איינער פון די קינדער געבט אים א זאג, דאס איז דאך א זאק, ער האט נישט גע'גנב'עט יוסף'לע, זאגט ער אה ניין, דאס זעלבע דא אויכעט, מ'האט גע'גנב'עט די יוגנט פון די קינדער, ס'איז נעבעך א חורבן דער גאנצער חינוך, ס'איז א אומגליק וואס מ'האט דא אנגעארבעט. און אלעס איז שולדיג דער סמארטפאון, איי ס'איז שוין פערציג און פופציג יאר וואס אונז האבן נישט א נארמאלן חינוך, און דער סמארטפאון איז אינגאנצן אלט פיר פינף יאר, נאר זעהט אויס אז די רעבעס אונזערע האבן שוין געהאט א ווייטן קוק, וויאזוי האט דער גראבער חזר עזריאל גליק געזאגט, ער האט דאך געטיילט אין קעמפ קוואדערס פון רעבן, פרעגט אים איינער איך האב דאך געטראפן צווישן די קוואדערס איז דא אזא יאר וואס דער רבי האט שוין נישט געלעבט, זאגט ער יא אבער דער רבי האט געהאט א ווייטן בליק. דאס איז געווען אונזער קאראפטעט חינוך, א מעשה איז נישט געווען קיין מעשה, אן ערליכער איד איז נישט געווען קיין ערליכער איד, מ'האט יעדן געמאסטן צו ער איז פארכאפט אין דעם און אין יענעם, און אזוי זעען מיר אונז אויס יעצט. און ס'דא דער ליובאוויטש, זיי זענען זייער נאנט צו די מאדערענע וועלט, זיי ווייסן וואס גייט פאר, עניוועי איז ס'דא א גאנצע זאך אז ס'געווען דארט א פרשה מיט א גאן און נאכדעם איז מען געגאנגען און זיי האבן געשריבן א בריוו אז ס'דא קינדער וואס זיי דערציילן אז ס'דא עפעס איינער וואס ס'העלפט צו אין חדר פאר א מלמד אין כיתה א', וואס ער האט נישט גענוג צניעות מיט די קינדער, נאכדעם איז געווען די צווייטע זאך אז פון א שכנה פון איינעם יאנקל מאשקאוויטש וואס האט געלערנט צוויי יאר צוריק אין כיתה א' אין חדר האט דערציילט אז דער העלפער האט זיך נישט אויפגעפירט צניעות'דיג, און האבן זיי געטראפן איינעם וואס ער הייסט סטאמבלער וואס ער האט אויך געהאט דארטן צוויי קינדער, און זיי האבן אויך דערציילט אז ס'איז געווען זאכן וואס מ'האט אנגערירט ביי פארס. סא בקיצור, ס'איז געווארן לעבעדיג, און קיינער זוכט זיך היינט נישט קיין צרות, ובפרט נאך חבד ווייס וואס זיי האבן מיטגעמאכט דארטן אין אוסטראליע, זיי זענען אפגעפלאשט אין די טוילעט אין גאנץ אוסטראליע ביי די גוים אויך, און זיי האבן געזען אז דאס וועט זיי נישט טויגן, זיי זענען געגאנגען, זיי האבן גראד ארויסגעשיקט אזא שיינעם בריוו, איך זאג אייך, איך לאך און איך וויין ויחד יתרו פון אזא שיינעם בריוו. ערב טוב לכל הורי גני הבנים כפר חבד אגף החינוך במועצה. זאגן זיי מ'האבן מיר אריינגעשטעלט סייקאלעדזשיסטס און סייקייעטריסטס און זיי ארבעטן בשיתוף פעולה מיט די טיטשערס אויס מאנקי ביזנעס, וויסן דו האסט געכאפט מיין קינד? האסט א פראבלעם? שנייד אראפ די מעשה, ס'איז דא יעצט א פיקטשער ווי א פרוי האט געכאפט ווי איר מאן, א גוי, האט געזינדיגט מיט די מעיד, מיט די עוזרת הבית, מיט די גוי'טע, איז זי געגאנגען און זי האט אים אראפגעשניטן די מעשה מיט די טעסטיקלס. און כדי ער זאל עס נישט קענען צוריק טראגן אין א האספיטל און מען זאל עס אים צונייען, איז זי געגאנגען זי האט עס אים אפגעקאכט אין א טאפ מיט לאקשן, זאגט ער יעצט עס עס, אז דו האסט א פראבלעם קורע דיר אויף, אדער גיי צו א דאקטער זאלסט דיר אראפ שניידן, טאטש נישט קיין קינדער, עניוועי שרייבן זיי דא אונז ווענדן מיר זיך צו די עלטערן און מען וויל מיר אינאיינעם א שיתוף פעולה דאס מיינט מען זאל מאכן אינאיינעם א דזשוינט ווענטשער און בשמירה אפהיטן אויף די זיסע קינדערלעך.

דאס האב איך דאך געטענה'ט מען דארף מאכן אין יעדן חדר אין יעדן חדר דארף דאס זיין און די מנהלים זאלן מיטארבעטן מיט די עלטערן ס'קומט פי טי עי קומט אריין דער טאטע הערט או דיין זון איז גוט ער גייט שוין ארויס די חיה די פערד די דער טיטשער צו וועם דו גייסט הערן די מיינונג ביי די פי טי עי דער האט דאך געפאטשקעט דיין קינד. ער האט אים אראפגעצויגן די הויזן און ער האט אים געשטופט אין תחת, צו דעם גייסטו דיך אויסרעדן? און נאכדעם איז דא די מלמדים וואס זיי גייען קטנים מיט די קינדער, מען דארף האבן דארטן ווידיאוס, איך זאג דאס די גאנצע צייט און זייער אסאך פאלגן, ער כאפט אן יעדעס קינד, ער מאכט זיכער ער פישט אריין אינעם טוילעט, הע הע דערווייל כאפט ער אים אן, פוי, חזירים וואס איר זענט. עניוועי, ס'גייט גוט, רבותי, איך זאג ענק ס'גייט אזוי גוט, ה'ה'ה'ה'ה', איך זוך שוין כמעט וואס צו טון ווייטער, ווייל בעיסיקלי, איך קען ריטייערן. יעצט וויל איך צוריק גיין צו די מקווה'ס, כ'גיי באמת יעצט צוריק צו די מקווה'ס, כ'האב געשריבן צען כרכים ספרים, און מ'האט מיר געזאגט געב עס ארויס, ס'וועט אויפהייבן דיין פרעסטידזש, זאג איך, ביסט נאריש? געב עס ארויס, ווען דעמאלטס וואלט עס אריין אין גארבידזש, דער גרעסטער מניוול פון שטאט. האטשאטס פון שטאָט פונעם היינטיגן דור, דערווייל בין איך געוואויר געווארן אז די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן דאס זענען די האטשאטסניקעס. זיי האבן געשטופט אין תחת פאר שוועגערן, זיי האבן געשטופט פאר אייגענע קינדער, זיי זענען נעבעך א חורבן. האב איך געזאגט דעמאלט ס'איז נישט די צייט. האט מען מיר געזאגט און וואס עט זיין און דו ווייסט נישט ווי לאנג א מענטש עט לעבן. זאג איך אים די כתבים זענען דא, ס'איז שוין אלעס געטייפט און אויסגעסעט, ס'איז שוין אלעס, נאר די פיקטשערס דארפן מיטגיין צו מסביר זיין וואס די זאך איז. סאו זאל איך יעצט גיין ארויסגעבן בחיפזון? דער זעלבער באשעפער וואס ער פארלאנגט מען זאל פראטעקטן קינדער, דער וועט מיר געבן מיר האט שוין גענוג לאנגע יארן צו לעבן אז ס'זאל ארויסקומען אלע כרכים מיטן אייבערשטנ'ס הילף, שוין גראדע די לעצטע יאר אליין איז צוגעקומען נאך א כרך, איך האב געהאט פיקטשערס, כ'האב דא פארראכטן אין אמעריקע מקוואות, זעסט? איך מאך נישט זעכצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און פֿופֿציק מקוואות איבער אמעריקע אזוי ווי די מקווה יו עס עי, און אינטערעסאנט איך האב אויף יעדע מקווה א גאנץ באשרייבונג מיט פיקטשערס וואס איז געווען דער פראבלעם, און זיי האבן נישט די אלע פראבלעמען, זיי זענען פראבלעמלעס, ס'איז א מורא'דיגע זאך, הלוואי וואלט איך געוואוסט וויאזוי זיי טוען עס, א באנטש אוו ליגנערס בלאפערס מאכן אן פסל'ע מקווה'ס אין אמעריקע און מאכן געלט אויף דעם, א איד האט מיר געזאגט, כ'האב אים געזאגט דו ווייסט זיי האבן נישט קיין רב וואס האט א געהעריגן הכשר אויף יעדע זאך, זאגט ער הער אויס איך גיי נאך געלט, זיי צאלן קאמישאנס, ווען דו זאלסט עפענען א מוסד און דו זאלסט צאלן וועל איך אויך גיין נאך געלט, איי ניד מיי מאני עט די ענד אוו די וויק טו פעי פאר מיי בילס. עניוועי, יעצט עמיר צוגיין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט גיימער צו צום שיעור. כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז מיר זייער שווער יעצט צו רעדן, ממש דעי טאטשד מיי הארט, מיין הארץ איז געטאטשד. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, כ'גיי יעצט אויף די גאס, כ'בין געגאנגען אויף בעדפארד עוועניו טאורדס מירטל, בקיצור, איז א פרוי לויפט מיר נאך, אנטשולדיגט איר זענט הרב ראזענבערג? זאג איך ס'ווענדט זיך וואס איר ווילט, איר ווילט בויען א מקווה? צו איר ווילט מאכן א טהרה פאר א מענטש וואס ער האט נישט ווי מען זאל אים באגראבן? ס'ווענדט זיך וועלכער, איך האב קאזינס וואס זענען עוסק בצרכי ציבור און באגראבן טויטע. ער הייסט מענדי ראזענבערג, איך האב א פעטער וואס ער גייט נאך געלט, ער הייסט רבי לייב ראזענבערג, הייבט זי אן צו וויינען אינמיטן די גאס, אבער אזוי יאמערליך געוויינט, זאג איך, מיסעס, איך שעם מיך צו שטיין דא לעבן אייך, איך מיין מ'עט נאך מיינען איך האב אייך דערלאנגט א פראסק. זאגט וואס איר ווילט, גייט זי צו צום הויז, דארטן ס'איז דא הייזער, און זי וויינט זיך גוט אויס, און איך האב ווייטער געוואקט, איך מיין, ס'איז דאך א פרעמדע פרוי צו מיר, איך ווייס, באמת ווייס איך נישט וואס זי האט געוואלט, איך ווייס נאך יעצט נישט ווער זי איז, נאכדעם זע איך ווי זי שפאנט גרויסע טריט זאל מיר נאכלויפן, איך בין געגאנגען ביז מוירטל און זי איז מיר נאכגעגאנגען. כ'האב געזען זי גייט מיר נאך, האב איך מיך אפגעשטעלט, כ'האב נישט געוואלט זי זאל זיך מטריח זיין צו לויפן, ברעכט זי אויס נאכאמאל מיט א געוויין און זי זאגט, איר ווייסט, איך בין א טרו ליסנער פון אייער האטליין אלע יארן, כ'האב געהערט איר האט געזאגט אז ס'איז דא א נייע מעדיקעישאן וואס דאס איז געמאכט ס'זאל אויפוועקן דעם עולם פון דראגס, ס'הייסט. NALOXONE, נעי לאקס וואן. ס'איז געמאכט אויפצווועקן פון קאוקעין. היינט גראדע איז עס שוין דא אויף אלע באסעס אויכעט, איך זע אין אלע באסעס שטייט עס אויף ספאניש געשריבן, ס'איז א מורא'דיגע וואונדער דראג, וואס דאס טוט איז ווען איינער האט זיך אויפגעדראגט און ער גייט שטארבן און די הארץ ארבעט אים שוין נישט און ער רעדט שוין נישט לייגט מען עס צו ביי די נאז און ער געט זיך א וועק אויף. און זי האט געהערט די גאנצע זאך, און איך האב געזאגט מען מוז גיין צו א דאקטער, מען מוז נעמען א פרעסקריפשאן, און מען דארף עס האבן הענדי, איך האב געזאגט אז אפילו אום שבת זאל מען עס ארום טראגן מיט זיך ווען איינער ווייסט אז ער האט א קינד אויף דראגס, און איך וועל ענק זאגן דעם אמת, איך האלט יעדער מעג עס ארום טראגן, ס'איז דא אזא זאך ווי לגבי יום טוב איז דא הואיל ואי מקלעי אורחים, דאס איז הואיל. הואיל אז דו'סט אריין קומען אין שול און די זעהן איינער פאלט צאם פון דראגס זאלסט אים קענען העלפן, איי פארוואס זאלסטו זיין דער שבת גוי פארוואס זאל הצלה זיין דיין שבת גוי סאיז אנבעליוועבל סאו בפרט נאך אז מטראגט עס אין די טאש איז קיין איסור הוצאה דאורייתא איז נישט דא און דא איז דא א כרמלית סאיז נישט קיין רשות הרבים און סאיז דא אן עירוב און אלל די דזשאוקס אסייד סאיז דא אן עירוב צו די רבי זכרונו לברכה האט יא געהאלטן צו נישט אויף דעם איז דא א קאנטערווערשעל אישו די אלע רבנים זאגן ער האט נישט געהאלטן פון עירוב איך ווייס ער האט יא געהאלטן. די רבי האט געוויסט אז יעדער עסט אין די פאבליק סוכות. און עס ברענגט פון וואן ווייס איך אז ער האט געוויסט ווייל מען האט אים אמאל געאפערט ער זאל קומען פירן טיש אין די פאבליק סוכה האט ער געזאגט נישט דארטן ווי יעדער לאט איבער זיינע ביינער וויל איך גיין פירן טיש. דער איד האט געוויסט אלעס וואס טוט זיך, דער איד איז קיין בטלן נישט געווען, למעשה האט ער געלאזט מען זאל עסן אין די סוכות, טאמער איז עס א חילול שבת דאורייתא איז נישט דא קיין היתר אז מען זאל האלטן סוכות, סוכה איז נישט דוחה א חילול שבת דאורייתא. און בפרט נאך וואס ס'איז נישט דעם ערשטן טאג, אפילו ווען ס'איז דעם ערשטן טאג וואס דאס איז א מצות עשה מן התורה איז עס אויך נישט דוחה, ווייל ס'איז נישט דעם ערשטן טאג, נו וויאזוי האט ער דאס צוגעלאזט? די תירוץ איז ער האט געוואוסט ס'איז דא אן עירוב, ער האט מיר אמאל געזאגט אז ר' משה האלט אז ס'איז נישט דא קיין עירוב אין ווילימסבורג, ר' משה פיינשטיין, אז אין בר אין מאנהעטן קען מען נישט מאכן קיין עירוב, האט דער רבי געזאגט איך וויל נישט אז ס'זאל הייסן אז וואס א ליטוואק האט געזאגט וועל איך זאגן פארקערט, ניין! ווען ער איז גערעכט איז ער גערעכט און ווען אפילו ווען ער איז נישט גערעכט אז ס'שטערט נישט צו ווען מ'זאגט צו אידישקייט זאל זיין אז ס'איז נישט דא אן עירוב פון די באלאוני וואס מ'נעמט צאם מענטשן און מ'מאכט א גאנצע אסיפה דאס איז דאך באלאוני ס'איז דאך פול פול פול אוו באלאוני און זעסט אז ס'ווערט שוואכער יעדעס יאר ווייל דער עולם האט אויפגעהערט צו געבן געלט. די גבירים זעען אויכעט ווי עס בלאזט די ווינט. באט עניוועי, איך האב גערעדט פון דעם, און די פרוי האט עס אויסגעהערט, און זי ווייסט אז איר זון איז העווי העווי אויף דראגס, איז זי געגאנגען און זי האט גע. צום דאקטער, און זי האט געבעטן א פרעסקריפשאן, און זי האט עס מיט זיך מיטגעטראגן, זי האט געהאט אינדערהיים, זי האט געהאט גענוג וויפיל מען ברויך. ויהי היום, איינע פון די טעג אין פרשת בא, איך ווייס נישט וועלעכן טאג, עס איז געווען מיטוואך צו דאנערשטאג, די פרוי האט מיך געטראפן פרייטאג, ערב שבת פרשת בא, או בוי, זאגט זי מיר, איר זאלט וויסן, כ'האב פראבירט אריינצולייגן לעבן זיין נאז דעם שמעק, ער איז געווען טויט, האב איך געזען ווי ער הייבט אן צו אטעמען און ער רירט זיך אביסעל אביסעלע, אבער זעהט אויס אז ס'איז נישט געווען גענוג שטארק ווייל, ליסן קערפולי און איך זאג עס פאר א ריזען, ווייל קען זיין ער איז אזוי אווער דראגד געווען אז ס'האט שוין נישט געהאלפן אויך נישט. עניוועי, איז זי געגאנגען זי האט גראד גערופן די הצלה אבוויעסלי און די הצלה איז געקומען זיי האבן אריינגעלייגט אינעם בלוט זיי האבן עס אים אריינגעלייגט אינעם בלוט, אין די בלאד, זיי האבן געגעבן אינטערווינעס, און איינמאל דאס האט געקלאפט אין די בלוט האט ער זיך געגעבן אזא הייב אויף און א שפרינג אויף, וואס טוט עטס דא? שטייסט ער איז דאך געווען אויף דראגס, ער איז דאך צוריקגעקומען יעצט פון יענע וועלט. מענטשן וואס זיי שטארבן אסאך מאל דערציילן זיי וואס זיי האבן געזען אין די טונעל, מען גייט דורך אזא טונעל, ווער ווייסט צו די חברה גייען נישט דורך דעם זעלבן טונעל, באט עניוועי, זאגט זי איך וויל אייך עפעס זאגן, איך האב מיט אייך גרויס מיטלייד, איר זיצט און איר רעדט, און איר געבט חיזוק פאר יעדן, און איר זאלט אייך דארפן דרייען אין די גאס, איר זאלט נישט האבן קיין שול וואו צו דאווענען, זאג איך איר, איר זעט, איך האב דא מיין טלית און תפילין הענג איך דא אן אויף מיר, איך גיי ארום די גאס פיר מאל און איך קום אהיים און איך זאג א גוט מארגן. זאגט זי, כ'וויל אייך עפעס זאגן, איך בין נאך נישט זיכער וואס איז וויכטיגער אין הימל, אייער דאווענען צו אייער האטליין. כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו מקיים עולם מלא, מיין זון האט איר זיכער מקיים געווען, ווייל איך וואלט נישט געוואוסט וואס דאס איז, און איך וואלט נישט געוויסט גראד אז מ'דארף רופן די הצלה און גראד אז מ'דארף אים געבן קודם דעם מעדיקעישן צו שמעקן ביקאוז כ'בין נישט געווען ווי מ'זאגט אינוואלווד און ער וואלט אויסגעגאנגען ווען די הצלה קומט אן אויף צוויי דריי און פיר מינוט שפעטער וואלט ער שוין נישט דא געווען און דאס איז נישט נאר מיין זון ס'איז מיין זון אפאר מאל ווייל ער איז נאכנישט אף די דראגס אבער ס'איז נישט נאר מיין זון ס'איז נאך מסתמא טויזענטער און טויזענטער קינדער ווייל איר ווייסט נישט וויפיל מענטשן ס'הערן אייך אויס יו דאונט העוו א סלייט איידיע. און אפילו ווען נישט יעדער הערט אייך אויס אליין די גאנצע צוויי שעה, אונז האמיר די פרויען האמיר דאך ווי מען זאגט פראבלעמס מיט דעם דראגס, סאו וואט ווי דו איז ווי קאל אראונד, האסט געהערט וואס ראזענבערג האט געזאגט? האסט געהערט וואס הרב ראזענבערג האט געזאגט? האסט געהערט וואס ער האט געזאגט? סאו עט די ענד אוו די דעי די מעסעדזש גייט ווערי ווערי פאר. און איך וויל אויך עפעס זאגן. דאונט בי אפסעט אז דו האסט נישט וואו צו דאווענען, די הצלה האט אויך נישט וואו צו דאווענען, זיי קענען זיך צוגרייטן שבת אינדערפרי, זיי ווילן גיין דאווענען, זיי גייען אין די מקווה, און זיי לערנען מיט די קינדער א שעה פארן דאווענען, פלוצלינג קומט אריין ניין טערטי א קאל ס'איז דא אן עמורדזשענסי, און נישט דא קיין דאווענען, זיי האבן אויך נישט וואו צו דאווענען, זייער דאווענען.

סעקשועל אביוז מאר או לעס איז אנדער קאנטראל, אפילו איך האב זיך באקלאגט אז ס'איז געווען עפעס איינער וואס איז יעצט ארויס געגאנגען משה פרידמאן איז ארויס געגאנגען, אפילו נישט זיין א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, באט איך זעה אז באבוב, ער איז געווען אין באבוב, דער זון איז געווען א ראיע אויף אים, דעי קיקד. הים אאוט העד פירסט. דאס פלעגט אמאל נישט זיין. אמאל אז ער איז געווען א חזיר האט מען אים געלאזט. מען טאר נישט, פגם משפחה, אלל די באלאוניס. סאו איט איז ווארקינג ברוך השם. באט די דראגס וויל בי מאטש הארדער טו פייט וויט, עספעשעלי ווען איטס גאנא בי אילליגעל נאו. מאריוואנע איז גאנע בי ליגעל און נאך מאריוואנע וועט קומען קאוקעין, סאו עווריטינג וויל בי ליגעל עווענטשעלי, ביז איין טאג וועט דער אייבישטער חרוב מאכן די וועלט און דעס וועט אויך זיין ליגעל און שוין. עניוועי, ס'איז מיר אביסל שווער ווייטער צו רעדן יעצט, כ'מוז אראפלייגן דעם מייק, כ'וועל מוזן ווארטן א טאג צוויי ווייל איי העד. די שאק אוו מיי לייף, ווייל יעצט קומט דאך מיין מאמע'ס יארצייט אויכעט, נעקסטע וואך פרשת בשלח און מיין מאמע'ס יארצייט, און מיין מאמע האט מיך אייביג געפרעגט האסט וואו צו דאווענען? דאס איז געווען איר זארג, זי האט מיטגעהאלטן מיט די מערכה, זי האט געהאלטן אז איך טו גוט, אבער זי האט מיך אלץ געפרעגט האסטו וואו צו דאווענען? זאג איך יא, איך האב א שול וואו מען דאוונט נוסח אשכנז, זאגט זי אשכנז איז נישט קיין פראבלעם, דער זיידע ר' מאיר אש האט אויך געדאוונט אשכנז, סא האמיר טאקע א סידור. כ'האב א קאפי פון דעם, און ר' מנחם אש שרייבט אז אין דעם סידור האט געדאווענט מיין זיידע, מיין טאטע, ר' מאיר אש, און ס'איז א יעקב עמדין סידור נוסח אשכנז. יא, אזוי האב איך איר געזאגט. למעשה די שול איז שוין געווארן פוחת והולך, די רוב ערנסטע מענטשן, מיסטער שמעלצער דער בעל קורא, און ס'איז געווען דארטן א עלטער איד ר' זישע, די אלע קומען שוין נישט, זיי זענען שוין עלטער געווארן. פאר וואטעווער ריזען, עס איז שוין זייער שווער צאמצושטעלן א מנין שומרי שבת, סאו איך מוז גיין ערגעץ אנדערש ווייל איך מוז טרעפן ווי עס איז דא א מנין שומרי שבת און ווי מען וועט מיך אריינלאזן, פאר די טיים ביאינג וויל איך אי"ה זיין שבת בשלח דארטן אין בית מדרש ווייל איך מוז באקומען מפטיר, איך מוז טון אין טרעדישן וואס מען דארף טון. צי ס'איז אנגענומען פארן אייבערשטן צי נישט, ווען איך וואלט נישט געווען דער לוחם קעגן די חזירים וואס זיי טוען אומברענגען אונזערע קינדער, ווייס איך נישט צי דאס וואלט געווען דאס בעסטע פלאץ ווי איך זאל דאווענען, איי דאונט קנאו, באט אויב ס'פירט זיך אזוי פירט זיך אזוי, סא די פרוי זי ווייסט נישט וואסערע א טובה זי האט מיר געטוהן, ווייל דא איז ערב שבת פרשת בוא, דארף זיך צוגרייטן, ווייל. נעקסטן שבת דארף איך עולה זיין, מיין מאמע וועט אראפקומען, זי וועט קוקן אויף די שול, זי וועט קוקן אויף מיר, זי וועט אבער אויך קוקן אויף די קאמיוניטי, וויאזוי ס'האט זיך אויסגעסטרעטענט און ווי קלין ס'איז געווארן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, נישט דא מער די חזיר'ייקעס ברוך השם, על כל פנים נישט אויף דעם פארמאט ווי ס'איז געווען, און נישט אז ס'איז געווען מותר לכ תחילה. ווייסט איינער האט אמאל געגעסן חזיר איז אים גערינען אויף די בארד האט ער זיך באהאלטן די בארד זאגט יענער ליסן אז דו עסט חזיר זאל עס רינען אויף די בארד ליסן אז דו גלייבסט נישט אין דעם אייבערשטן און אין זיין תורה וואס האסטו מיט די בארד די זעלבע איז דא געווען מען האט נישט געגלייבט אין אייבערשטן די תורה ואת זכר לא תשכב משכבי אשה און מכשיל זיין קליינע קינדער די אלע זאכן האט מען נישט געגלייבט. סאו וואס באהאלטסטו דיך? וואס הייבסטו אן? ציונים זענען שולדיג? דו ביסט שולדיג! דאס וואס די ציונים טוען די אלע רשעות איז דווקא ווייל דו ביסט שולדיג. ווייל אין בעלז פלעגט מען זאגן אז א איד טוט זיך אן א קנעפל, א קנעפל איז געווען אויפן העמד א מאדערענע זאך און מ'איז געגאנגען מיט אזא שטריקל איז אז א איד טוט זיך אן א קנעפל שמד'ט זיך א איד אין בערלין צי אין פאריז, דאס איז א המשכה, ס'שאקלט זיך, ס'אזוי ווי דאמינאוס וואס זיי פאלן, אז מ'פאלט אין די ערליכע שטעט זייער שטארק, איז אין די קליינע שטעט פאלט מען אויכעט. זיי האבן דא פלאקאטן איבעראל אז ס'איז דא זעקס יאר שלאגט מען זיך שוין מען זאל נישט גיין אין מיליטער און זיי נעמען צאם געלט, קוק איך די סיגניטשער שטייט משה טובי' ווייס, ס'שטייט אפילו נישט הרב, אלע רבנים אנע הרב, נאכדעם קוק איך אז יענקעלע חנן איז אויך דארט אונטערגעשריבן, דער שייגעץ דער עוכר ישראל דער מנוול דער לאו לייף, שטעל דיר פאר ער קומט דא אויף אמעריקע וויל זיך מיט מיר טרעפן. פרעג איך אים, איך פארשטיי נישט, וועגן וואס ווילסטו דיך מיט מיר טרעפן? איז דיין האטליין, ס'ברענגט אפ די יוגנט. זאג איך, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך בין געגאנגען אמאל אין זשופניק שוויץ אין ירושלים, איך דערצייל דיר א מעשה, איך האב געעפנט די טיר האב איך געזען א איד מיט א לאנגע ווייסע בארד, זיצט צווישן די פיס אריינגעלייגט א יונגעלע און ער האט א קישוי אבר און שטופט אריין אין דעם יונגעלע, דאס האב איך אליין געזען און כ'האב געהאט פיקטשערס דערפון, כ'האב גראד געמאכט פיר פיקטשערס, און איך בין געלאפן צו ר' מאיר בראנדזדארפער איך וויל א ישיבת בית דין. זענען געקומען קעגן מיר אכצן מענטשן אז איך בין א ליגנער, זיי האבן נישט געוואוסט איך האב די פיקטשערס, ענד עט די ענד אוו די דעי איז געגאנגען, כ'האב עס ארויסגענומען ביים בית דין האט ר' מאיר געזאגט מען זאל עס אפשפארן, אלע דריי רבנים האבן געהייסן מען זאל עס אפשפארן, ס'איז געווען ר' מאיר בראנדסדארפער און ר' משה האלבערשטאם און ס'איז געווען די דריטער איז געווען אברהם יצחק אולמאן. למעשה ווען די צוויי ר' מאיר בראנדסדארפער און ר' האלבערשטאם זענען געשטארבן האט עס אולמאן ווייטער געעפענט ווייל מען האט אים פארדרייט א קאפ. סא יענקעלע חנן קומט דא ער האט א פראבלעם אז מיין האטליין ברענגט אראפ די יוגנט איך וויל דיר עפעס זאגן האב איך אים געזאגט דיין זשופניק שוויץ ברענגט אראפ מער יוגנט יעדן טאג ווער ס'געדענקט איך האב עס נישט געדענקט אבער מ'האט מיר דערציילט ס'איז געווען דארטן א טיש א אייזערנע טיש מ'האט ארויף געלייגט א מענטש מ'האט אים אויסגעפראקט יעדער האט עס צוגעקוקט דאס איז געווען אין די מקווה נאכנישט אין שוויץ. די ארגסטע משכב זכור איז דארט פארגעגאנגען, אויבן איז געווען געמאכט פאר קריפלס, ס'איז געווען א פרויען מקווה, איך האב מיך ארומגעקריגט מיט ר' מאיר בראנדסדארפער אז ס'איז זוחל, מ'קען עס זעהן פון אונטן רינט אראפ ווייל ס'איז געווען אויף א שטאק, בקיצור האט מען עס געמאכט פאר קריפלס, מענטשן וואס עס פעלט צו א הענט אדער א פיס, מענער, נישט פרויען, זאלן דארטן גיין. מיר האבן דערציילט מענטשן, זיי פלעגן אלס בחור באצאלן די פערציג שקל, און זיי האבן דארט געקענט זיין א שעה צייט, צוויי בחורים האבן זיך אריינגערוקט אין א שמאלע מקווה, מען האט געשטופט און מען האט געטון וואס מען האט נאר נישט געטארן. האב איך געזאגט פאר יענקעלע חנן, דו ביסט משמרת הצניעות אין ירושלים און דו האסט א פראבלעם מיט מיין האטליין דא אין אמעריקע? קוק וואס טוט זיך אין ירושלים! ווען איך פלעג דאווענען אין ברסלב און כ'האב געבויעט די מקווה פאר זיי, האבן זיי געהאט דארטן ביי יוצר,

המקום ירחם. חנן, די לאו-לייף די שייגעץ די רשע, די קומסט מיר זאגן אז איך מאך קאליע די יוגנט, דער שוויץ באד מיט דעם זשופניקס מקווה האט אוועק גענומען איך ווייס נישט וויפיל ירושלימער קינדער פון אמונת השם און אז זיי זאלן זיך נישט דרייען מער צווישן אידן, ווייל דעמאלטס ווען איך האב געוואלט ארויסגיין קעגן דעם שוויץ באד. זיי האבן געמיינט ער שפילט זיך מיט א חדר יונג, זיי האבן נישט געוואוסט ווער נחום ראזענבערג איז. מיך האט צוגערופן דאווידאוויטש, חיים ריווען צו רופן חיים, און האט מיר געזאגט ער וויל מיט מיר רעדן, זאג איך יא אבער נאר אין די גאס, האט ער געזאגט אונטן דארטן ביי זשופניק, און מ'האבן מיר גערעדט אין די גאס, געט ער מיר אזא זאג, איר וויסט, פאר אונז זאלט איר מורא האבן ווייל אונז קען מיר אראפנעמען א מענטש אויך. זאג איך אים יא? איין מינוט, קום אהער, דו האסט יעצט אנגעטון דיין בולעט פרוף וועסט מיט דיינע בולעט פרוף הויזן ווייל איך שיס אין נאכדעם אויך, און ער איז אזוי אנטלאפן איך האב אים קיינמאל מער נישט געזען, זיי האבן געמיינט זי שפילט זיך מיט חדר יונגלעך, אונז קען מיר די זעלבע וואס עטץ קענטס, עניוועי איז זי געגאנגען דארטן און זיי האבן אנגעהויבן צו זאגן אז דער רבי גייט אין שוויץ און דער, לאמיר זאגן הערשעלע קרעטשמער ווען ער איז געגאנגען אין שוויץ און האט מיטגענומען בחורים, איך בין נישט זיכער ער איז נישט געווען קיין נואף, נישט וואס איך האב אויף אים עפעס א באווייז, נאר היינט גלייב איך שוין קיינעם. זאגסטו דער מנחת יצחק געגאנגען, מנחת יצחק געגאנגען אליינס, און יעדער איז ארויס פון שוויץ אלס דרך ארץ פארן רב, דא גייט חנן און ער גייט מיר מסביר זיין אז מיין האטליין ברענגט אראפ די יוגנט בשעת ער האט א שוויץ באד, איך האב מיך אויסגעלאכט פון אים, סאו ווער איז אונטערגעשריבן אויף די צעטלעך וועגן נישט צו גיין אין מיליטער? חנן! דער זעלבער חנן! חנן! שפאר צו קודם דיין שוויץ באד. געהערט זאגן מען גייט שוין היינט מיט הויזן, עס זעט אויס אז מען וויל בועל זיין א שיקסע זאל מען גיין מיט הויזן און זי זאל אויך גיין מיט הויזן, און ער וועט אביסל רוקן זיינע אונטערהויזן זי וועט אביסל רוקן אירע און דעמאלטס וועט מען מעגן בועל זיין, אזוי זעט אויס, ווייל דאס הויזן איז נישט קיין שום מין פראטעקשן, און מיך קאלן אפ בחורים אז מען כאפט זיך אן, ס'איז די זעלבע עבירה, ער ווערט א קישוי אבר נאכדעם קען ער נישט זיך האלטן דעם קאפ סטרעיט. א באנטש אוו לייערס, ירושלימ'ע ליגנערס, און זיי גייען זיך שלאגן מען זאל נישט נעמען בחורים אין מיליטער, בחורים אין מיליטער איז די פראבלעם, אין יעדע ישיבה איז דא אפאר חזירים מיט אפאר דראג פושערס, חנן דיין סיגניטשער זאלסטו אראפ נעמען, ביסט נישט ווערד גארנישט, יעצט איז דא נאך א זאך, אז דעם געוועזענעם מוצאי שבת איז געווען דעם פאשראנער רב, שאפראנער רב'ס דינער, איך ווייס וואס, קיצור דער איד איז א געשוואלענער מיליאנער, א גנב פון צדקות נישט דא זיין גלייכן. כ'ווייס ער איז אמאל געקומען צו אונז אין אפיס נאך צדקה מיט יארן צוריק, און מ'האט געוויינט מען דארף האבן א מיליאן א שמיליאן א ביליאן, איז דער איד דער גביר האט געזאגט איך געב אים זייער גערן וויפיל ער ברויך, ער דארף א מיליאן א מיליאן אנדערטהאלב מיליאן אנדער איך געב אים דאס גאנצע געלט, אבער ער האט געזאגט איין זאך איך וויל זעהן ביכער. כ'וויל זעהן ווי מ'האט געפירט די ביכער. זאגט שאפראנער רב ביכער ווייז איך נישט פאר קיינעם אפילו איך באקום נישט קיין געלט. דעמאלטס האמיר געוויסט ער איז א גנב. ער האט זיך געקויפט א בילדינג דארטן און פאר די תלמוד תורה און אויף יוז סטריט און ער האט פאר אלע קינדער אייגענע הייזער זיי גייען נישט וואוינען פאר רענט האט פאר יעדן אן אייגענעם הויז נאר ער האט א פראבלעם מיט א תלמוד תורה און ער מוז מאכן מלוה מלכה מאך נישט קיין מלוה מלכה שפאר צו דיין תלמוד תורה ביסט עניוועי גארנישט ווערד. ביסט א חיה אזוי ווי די אלע מייזלס הני עכברי רשיעי נינהו. ביסט געגאנגען האסט אונטערגעשריבן אויף מיר? פארוואס? ווייל דיין איידעם יענקי בער האט דיך געצווינגען, יענקי בער טייטלבוים דעם סיגוטער'ס זון האט דיך געצווינגען זאלסטו אונטערשרייבן? לאמיר דיר זאגן, באמת דארפסטו האבן דרך ארץ פון יענקי בער, ווייל אז דו וועסט לערנען אין די פרשה פון עריות ס'איז דא מולדת בית און מולדת חוץ, וואס הייסט מולדת בית און מולדת חוץ? מולדת בית מיינט ווען ער איז א שאפראנער אייניקל, און מולדת חוץ מיינט ווען ער האט אנגעטרענט איינער אין די גאס, און דאס איז וואס יענקי בער האט געטון. אזוי שטייט אין די בלאג טי או טי, ער זאגט קלאר אז יענקי בער האט דאס געטוהן, שפעטער האט ער נישט געוואלט געבן וויפיל געלט מען האט פארלאנגט, איז ער געגאנגען און מען האט אנגעהויבן ארויסצוקומען, האט ער געזעהן אז ס'טויג נישט האט ער געמאכט א שווייג און ער האט באצאלט און יעצט איז שטיל. סאו פאר אים ביסטו געגאנגען פארשעמען מיך? פארוואס? ווייל ער איז דיין איידעם? ווייל זאליק האט ער אים געגעבן? זאליק האט אים נישט געקענט פארקויפן האט ער דיך געכאפט? זאליקא פארט יעצט אויף פראנקרייך, איך קען נישט צו אים רעדן, מען האט מיך געלייגט אין חרם, כ'וואלט אים געבעטן ער זאל צוריק ברענגען אפאר זונות, דער עולם איז דא הונגעריג. און ער זאל אויך מיטברענגען א פאר קליידער, ווייל ער פארט דאך נישט פאר קיין שום ריזן, מ'האט אפגע'גנב'עט און אפגעשנארט געלט, און יעצט פארט מען זעהן וויאזוי מ'שיקט ארויס די קינדער. אזא מין בלאף די גאנצע זאך, ווען איינער געבט געלט פאר די בלאף אפאראט, איז עס ממש א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, ווייל דער עולם איז נישט אנלימיטעד מיט געלט, איז דארף מען מאכן זיכער אז די צדקות ביי אונז זענען ווי מ'זאגט געשטעלט אויפן פלאץ. האט יעדעס קינד א תלמוד תורה? האט יעדעס קינד ווי צו גיין. איינער זאגט מיר איך האב געפייערט אז דוד טווערסקי דער רשע ימח שמו האט געשיקט דריי קינדער אין פאבליק סקול, זאגט מיר יענער איך וויל דיר עפעס זאגן, ער שרייבט עס מיר אריין אויפן בלאג, ס'איז שוין היינט דא צוועלף אדער דרייצן קינדער אין פאבליק סקול, דוד'לס אומשולדיגע קינדער זענען נישט אליין, פרעג איך יענעם פארוואס גייט דער עולם אין פאבליק סקול, זאגט ער ווייל מען ווארפט ארויס די קינדער ווי זיי וואלטן געווען שמאטעס ותעשה אדם כדגי הים, אונז האמער א פראבלעם מיט.

אוודאי קריגן זיי גרויסע קאמישן, שטעלן זיי ארויס א מכתב עוז מאת הרבנים א קרן, ס'איז דא א קרן אז מ'זאל נישט לאזן בחורים גיין אין מיליטער, אין ישיבה האסטו עס אריינגענומען? ניין! איז אונטערגעשריבן שיע ראזענבערגער, און אברהם שמחה א' חנן, און חיים הערש טייטלבוים, חיים הערש ווילאנג דו האסט נישט אונטערגעשריבן מיט די אלע שקצים ביסטו געווען א נארמאלער אנגעזעענער מענטש, אז דו האסט אנגעהויבן אונטערצושרייבן מיט די אלע שקצים האסטו פארלוירן דיין גאנצע וועליו. כ'האב אויך געוואלט זאגן ס'איז דא קהל חסידי סקווער.

סא דעי איז כבוד קדושת אדמו"ר פון סקווער, דעס איז דער סקווערע וואס ער ליגט אין לאנג איילענד, וויאזוי האט דער בעלזער געזאגט, ער האט געזאגט ער איז א סקווערע חסיד, פרעגט ער איז פון דעם לויער צו פון דעם דאקטער, דער דאקטער האט געהייסן דער פון בארא פארק און דער לויער האט געהייסן דער שייגעץ דוד'ל, סא לאמיר ארויסווארפן נאך קינדער, אונז האמיר שוין לויט ווי איך הער האמיר שוין גאנץ אסאך קינדער אין די פאבליק סקול, אנפארטשענעטלי. און דאס גייט ברענגען אז די גאווערמענט וועט אויפהערן צו געבן געלט פאר פרייוועט סקולס, ווייל אונז גיימער טענה'ן אונז ברויך מיר נישט קיין פרייוועט סקולס, אונז ברויך מיר א סקול ווי מען ווארפט נישט ארויס דאס קינד און ווי מען לערנט די שפראך פון די מדינה. און משה דוד האט געמאכט א גאנצע אינטערוויו, און דער צוויבל א גאנצע אינטערוויו, און דעם קומענדיגן שיעור מערטשעם וועל איך דאס שטארק אטאקירן, דאס רשעות וואס דא גייט פאר, זיי גייען יעצט שנארן געלט? די גאווערמענט האט געגעבן מיליאנען, וואס ווילסטו פייטן? ווער וויל זאלסט פייטן? אפשר וויל מיר אונז זאלסט נישט פייטן? זיי גייען שנארן געלט יעצט אויף דעם פון אונז? איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, דער איינציגער ווער ס'האט ארויסגעווארפן און אריין געקאפעט אינעם אייבערשטן און אין זיין תורה כביכול, זענען געווען די היימישע רבנים, זיי האבן אריין געלאזט די גויאישע קינדערגארטן, דעם פראגרעם, זאגט דער אייבערשטער, ווייסט איך וועל דיר זאגן, איך וויל זען ווי ווייט עטס עטס אנקומען אן מיר. דאס אלעס וואס דאס איז, נישט אונז האבן עס געטון ווייל אונז זעמיר געגאנגען צו די רעגירונג, עטץ האטס עס געטון, עטץ האטס גענומען אלע טרייפענע פראגרעמס, נאכדעם האט מען נאך אריין גענומען די קינדערגארטן פראגרעם וואס מ'איז מטמא אין די בעסטע און אין די הייליגסטע יאהרן די קינדער, ס'ווערט געברענגט אין מדרש תלפיות אז ווען מ'רעדט נישט מיט א קינד קיין שום טרייפענע שפראך ביז די דריי יאהר עט ער קענען לשון קודש פון זיך אליין.

ווייניג. האט עטס א פראבלעם? עטס האטס ארויס געקאפעט דעם אייבישטן? כ'האב אמאל געהערט זייער א שיין ווארט, א מגיד האט געזאגט מורא'דיג גוט, ער האט געזאגט אזוי, דער עולם קומט און מען וויינט, עס איז צו טייער צו חתונה מאכן, אהער מיט אהין, זאגט ער, פארן אייבישטן איז נישט קיין חילוק צו מען שטייט אונטער די חופה און די חתונה האט געקאסט איין דאלער צו עס האט געקאסט א מיליאן דאלער, ס'איז די זעלבע הרי את מקודשת, זי ווערט אן אשת איש, טאמער חלילה פארטראגט מען זיך נישט מוז זיין א גט. סא דאס האט עטץ אליינס געמאכט, ווייל דער אייבישטער זאגט נישט אז ס'מוז קאסטן הונדערט טויזענט צו א מיליאן דאלער א חתונה, דער אייבישטער זאגט מינימום, דער רינגל דארף זיין א שווה פרוטה, ווייסט א שווה פרוטה איז? ווייסט, לאמיר זאגן א האלבן דאלער, א דאלער, דעטס אלל. סאו דאס וואס עטץ מאכטס אליינס ענקער אייגענע משוגענע צרות, דאס האט נישט מיטן אייבישטן גארנישט, דאס זעלבע אויכעט, מ'האט גענומען די קינדערגארטן און מ'האט געזאגט פאר די גאווערמענט אונז גיימער לערנען אלע דיינע טרייפענע זאכן נאר געב דאס געלט. יעצט הייבט עטס אן אז מען דארף גיין פייטן ווייל די גאווערמענט איז אין די חדרים, ווער האט עס אריינגעברענגט? אז מען שטויסט ארויס דעם אייבערשטן קומט אריין גראד די סטרא אחרא, כשזה קם זה נופל, און ס'איז גוט פאר יו, ווייל דאס איז א לערנען אז מען קען מיטן אייבערשטן זיך נישט ארומשפילן בפרט נאך מיט תינוקות של בית רבן, כ'וועל נאך רעדן א גאנץ אריכות וועגן דעם, זאלטס נישט פארדרייען קיין קאפ פאר קיינעם אז די רעגירונג די רעגירונג, עטס האטס אריינגעברענגט די רעגירונג און די סמך מם זיצט דארט. און עט די ענד וועט עס נישט אויס ארבעטן זיך גוט. שוין, דאס איז נאר געווען אויף אינמיטן די וואך אביסל אן עמורדזשענסי. כ'האב געזען אז די רבנים מאכן שוין נישט גענוג געלט האבן זיי געמאכט יעצט חתימות אז יעדער זאל געבן דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער וועגן גיוס בנות אין ארץ ישראל, און כ'האב באמערקט פון נאנט געקוקט אז די זעלבע וואס האבן אונטערגעשריבן מיין חרם די זעלבע לאוגאוס לאולייפס נואפים זענען אונטערגעשריבן דא אויף דעם צעטל, סאו אויב עס איז אזוי אמת. אזוי ווי ס'איז אמת געווען אז איך האב א מנוול'ישן האטליין דעמאלטס, איז אזוי אמת איז אז מ'נעמט מיידלעך אין מיליטער. כ'האב דאס מסביר געווען אמאל פאר די רבנים, אז דו גייסט ארויס קעגן א מענטש, און נאכדעם ווייזט זיך עס אויס אז ס'איז געווען שקר די גאנצע מעשה, פארלירט עטס ענקער כח. און דאס האט עטס ברוך השם ערלעדיגט א הונדערט פראצענט. היינט ווען א רב געבט א הכשר ווייסט מען ס'מוז נישט זיין ס'איז כשר, ווען א רב זאגט א סטעיטמענט ווייסט מען ס'מוז נישט זיין ס'איז אמת, דעטס איט, יור אלל פינישד. יעצט איז דא א רב אין ארץ ישראל הייסט מנחם מענדל פוקס ער האט געלערנט אין וויזשניץ אין איין צייט מיט מיר ער איז געווען א חבר מיט וועלוול ערנסטער ער האט מיט אים געחזרט די הוראה און למעשה יעדער האט פון אים געהאלטן ער איז געווען רבי יוסף ליבערמאן'ס ער איז רבי יוסף ליבערמאן'ס איידעם דער פון שמיטה דער מענדל פוקס איז געווען אזא געלונגענער מענטש פון די געלונגענסטע אין די ישיבה אזא געלונגענער בחור איז ער געווען און האט זוכה געווען אז ער איז געווארן אין רמות ד' דאס איז די קהלת שומרי החומות דאס איז דא ווי דער שלמה מיכאל מאיר דער חזיר איז דער שומר הפילגשים פאר די מיידלעך, ס'איז אנבעליוועבל. דער הרב עזריאל יודא לעבאוויטש, דער ווינער רב, איך פלעג אים אלץ ברענגען גריסן פון זיין רעבן דארטן ביי אין אוהל אין מאדע, דער לבושי מרדכי, און ער פלעגט מיר אלץ געבן געלט טאמער מ'האט געדארפט פאררעכטן, פלעגט ער מיר אלץ זאגן ער האט געשיקט איינעם מענדל פוקס ער זאל זיין רב דארטן און ער האט גע'עסק'נט. געבעטן, ווייל דאס הייסט נאך ער האט געגעבן דאס געלט פאר די שול, ס'הייסט נאך זיין נאמען, האב איך אים אלץ געזאגט וואסארא חשובער מענטש דער הרב מענדל פוקס איז, באט, אזוי ווי כ'האב אים געזאגט, דער'ס נאו טראסט אין א רב, אזא שייגעץ א רשע א לאו לייף וואס מענדל פוקס איז, איז נישט דא זיין גלייכן. מען האט ארויפגעלייגט יעצט א ווידיאו, פֿופֿצן מינוט, אויפן טעלעוויזשען האט עס געשפילט, ס'איז דא צוויי ווידיאוס, איינס איז זיבן מינוט, איינס פֿופֿצן. מינוט וואס איז ממש א שרעק וואס דארטן גייט פאר, ס'איז געווען א יונגל וואס איינער אן אלטער בחור וואס האט זיך דארט געדרייט האט אים געאפערט צו געבן די שליסל, און נאכדעם איז יענער געקומען דער אלטער בחור און ער האט געכאפט ווי דאס יונגל האט גענומען אביסל פאטעיטא טשיפ, האט ער געזאגט אז כ'על אויסזאגן דעם גבאי'ן, און דער יונגל האט נעבעך מורא געהאט האט ער געוויינט, זאג נישט אויס האט ער געזאגט ווייסטו וואס אז דו וועסט דיך אוועק לייגן אויפן מאטראץ דא און איך זאל קענען טון מיט דיר וואס איך וויל, זאל איך נישט זאגן פאר קיינעם, און דאס יונגל האט עס נעבעך. געטוהן ווייל ער האט מורא געהאט, ער איז אראפ געפארן פון וועג, האט זיך אפגעשניטן די בארד, ער איז נישט קיין שומר תורה ומצוות, אבער יעצט נאך צען יאר האט ער זיך דערמאנט ער קומט צוריק, ער גייט אויפזוכן דעם חזר, דאס איז די מאוומענט וואס איך האב איינגעפירט ברוך השם, יעדער זאל אויפזוכן דעם חזר און פוינטן אים די פינגער און אים איינזעצן יעצט, אויב ס'איז נאכנישט דורך די סטעטשו אוו לימיטעישן, און ס'ארבעט ריזיג. ס'איז געגאנגען זיי האבן אויפגעזוכט דעם מענדל פוקס און די מאמע איז געקומען דארטן און אנדערע זענען געקומען רעדן מיט אים ער שפארט צו אין א בעיסמענט שטיבל און ער שרייט נאך אויף איר דער שייגעץ פוקס שרייט נאך אויף די פרוי דער בחור זאגט אז ער האט נישט געלאזט מען זאל גיין צו די פאליס ער האט געזאגט ער האט נעמען קער די רבנים האבן נעמען קער מענדל פוקס דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט דיין גאנצע תורה גייט צו די סטרא אחרא דו ביסט א שטיק סטרא אחרא אזאנס צוצולאזן. אומגליקליך מאכן א אידיש קינד, און ווער ווייסט וויפיל נאך ער האט מכשיל געווען. מענדל, לויט ווי איך קען היינט רבנים בין איך נאכנישט זיכער אז דו ביסט נישט קיין נואף. נאנאנאנאנאנאנאנאנא דעטס פינישט, די געים איז אווער. סא עניוועי, מען האט געפירט גרויסע כוחות, מען איז אריין צו די טעלעוויזשענס, און צום סוף איז דא א חקירה אויף אים ווייל ער האט נישט געלאזט מען זאל קומען אויסזאגן. ברוך השם, לאמיר האפן מען וועט אים לאזן דארטן זיצן א צען פופצן יאר, אונז ברויך מיר האבן זיין.

אז יענער זאל קומען צו די פאליס איז א שרעק. יעצט ווער ס'גייט ארויף אויף מיין בלאג אין די טמא'נע כלי אזוי די רבנים רופן עס מטמא זיין א יונגל אין א סעלער מעג מען. ימח שמם די רבנים איז למעשה קען מען זעהן צום סוף זאגט דער וואס ער פירט די טעלעוויזשען זאגט אז די פראבלעם איז שידוכים איז איך גיי ארויפלייגן א יוטוב איך גיי מסביר זיין ס'האט גארנישט מיט שידוכים. די פראבלעם איז מען לייגט אין חרם, נישט יעדער קען מיטמאכן וואס איך האב מיטגעמאכט, נישט יעדער קען מיטמאכן אז ער זאל ארום גיין צען יאר אן א שול, און בפרט נאך ווען זיין טאטע און זיין מאמע איז געשטארבן, און נישט יעדער קען דאס טון, און מענטשן ווערן מיד, און דאס איז דער טעם פארוואס מען קומט נישט פאראויס, נו פארלייגט מען זיך אויף די ברודערס מיט די שוועסטערס מיט די טאטעס מיט די מאמעס, מיט יעדן וועמען מען קען נאר. דאס איז וואס דא גייט פאר, און איך האב זיי געזאגט, זאגטס פאר די פאליס אז דאס איז העיט קריים, און מען זאל נישט נאר דעם פוקס איינזעצן, נאר די גאנצע אלע רבנים וואס האבן באהאלטן. קאלט מיך אפ א רב און ער זאגט מיר, די מצב איז שרעקליך, די בחורים קומען היינט פאר, אדער זענען געגאנגען אליינס צו די סטעיט, זיי האבן איינגע'מסר'ט. פרעגט ער מיך, דו ביסט דאך זייער א געלונגענער מענטש, זאגט ער פאר מיר, אפשר קענסטו אונז העלפן מען זאל עס אפשטעלן? זאג אים דו פערד וואס דו ביסט, איך דריי דאך עס אן. זאג איך, דו ווייסט דען נישט אז איך דריי עס אן. איך האלט אין איין זאגן אז יעדער זאל קומען פאראויס, מען זאל גיין, איך זאג פאר יעדן, ווער דער מ'נעמט דיך נישט אן, קום מיט מיר אראפ אויף אלבעני, נאר נישט יעדער וויל. אונז האמיר אזוינפיל מענטשן וואס זיי העלפן מיט, פאוערפול פיפל, נישט קיין קליינע מענטשן. איך זאל עס אפשטעלן? איך וויל אפשטעלן די רבנים? איטס גאנא סטאפ, איטס גאנא העוו טו פיניש וואן דעי. פרעגט מיך יענער רב, לאמיר זיך אראפזעצן און הערן וואס דו ווילסט, זאג איך, איך וויל גארנישט. איך וויל אז עטץ זאלטס גיין קערן די גאסן די גארביטש, קאוז דעטס אלל יור ווארט פאר, און דאס איבעריגע זאל מען לערנען אזוי ווי אין פאבליק סקול פראם ניין טו טרי, מען זאל לערנען א האלבן טאג אידיש, א האלבן טאג ענגליש, נאך יעדע דריי פערטל שעה זאל מען געבן דעם קינד אויסצורוען זיך, כאטש א פֿופֿצן מינוט א לאנטש ברעיק אדער א ריסעס ברעיק, און אז ער קומט צוריק נאך פֿופֿצן מינוט שפעטער דאונט סעי עניטינג, ענד דעטס וואט איי וואנט. איך זעה אונז זעמער אלע ברוך השם געוואקסן, היינט ס'דא גרעסערע תלמידי חכמים, שוואכערע תלמידי חכמים, ס'דא רבנים, ס'דא דיינים, יעדער איז געוואקסן ברוך השם, וועט ער נישט זיין קיין דיין ביי די זיבעצן, וועט ער זיין ביי די ניינצן, איי שטייט אז מ'דארף לערנען תורה כי הם חיינו ואורך ימינו און די קינדער זענען דאך די וואס זענען געווען די ערבים, נו איז אויב אזוי פארוואס האט עטץ געשטופט זיי אין תחת, פארוואס האט עטץ זיי מעסטערבעיטעט, פארוואס האט עטץ געטון מיט זיי כל דבר אסור, פארוואס האט די מלמד גענומען האניג און ארויפגעלייגט אויף זיין. אלטן פּיפּיק און ער געזאגט דאס קינד לעק די האניג, די קינדער זענען דא זיי דערציילן דאס היינט, סאו אויב האט יענץ געמעגט מעג מען געבן ריסעס אויכעט יעדע דריי פערטל שעה פופצן מינוט, הערט אויף מיט ענקערע זאכן, מ'האט ענק געכאפט עטץ זענטס נתפס עליו כגנב זענטס ליגנערס בלאפערס נואפים, און בכלל ווען א קינד אנטוויקלט זיך מוז ער האבן ספּארטס, ער מוז ארומלויפן ער מוז זיך אויסגעבן, ווייל די דזשינס מיט די הארמאונס האלטן אין איין וואקסן. והא ראיה, ער וואקסט יעדן טאג העכער כנהר, און אז ער צושניידט זיך די האנט איז פון זיך אליין וואקסט עס צוריק, סאו אבוויעסלי איז דא דא א פריה ורביה א גאנץ לעבן, איז במילא דאס קינד מוז זיך אויסלופטערן און אויסשפילן, און די אלע וואס האבן געברענגט ענקערע אזיאטישע זאכן פון אונגארן, דער אייבערשטער האט עס נישט געוואלט, ווייל ווען ער וויל ווען ענקערע דרכים וואלט ער ענק געהאלטן ביים לעבן, ער האט ענק אונטערגעברענגט. אבער ביי ענק איז געווען קינדער הפקר איבעראל. סאו איך האב ברוך השם הנאה. די בחורים האבן זיך זייער שיין ארגענעזירט. איך ווייס זיי האבן זיך זייער שיין ארגענעזירט. זיי ווייסן ווי צו גיין. איך האב זיי געזאגט אלעס. איך האב זיי געזאגט קומטס מיט מיר איינמאל און מען וועט שוין זיין מומחים. זיי ווייסן ווי צו גיין, וואס צו גיין, ווער צו גיין און ווען צו גיין. און משה דוד זאל נישט אנהייבן מען דארף האבן געלט צו פייטן. פייט נישט. אונז ברויכן נישט דאס פייטן. ס'וועט מיך נישט באדערן אז מ'וועט לערנען פון ניין טו טרי נאר גוי'איש און אינגאנצן נישט קיין אידיש און פון טרי ביז פייוו וועט מען לערנען אביסל אידיש און ס'זאל זיין קאנטראלד ביי די גאווערמענט און ווען א מלמד טוט טאטשן א קינד וועט ער גיין גראד אין דזשעיל ס'איז אסאך סעיפער דיס וועי ס'וועט מיך נישט באדערן גארנישט נאר נישט אין די הענט פון די רשעים סאקמער קאקער. סאטמאר אגודה, געזעסן דארטן צוויבל, געזעסן דארטן ערב פורים, מיט א גלח מיט א גאלדענעם צלם ס'בלישטשעט אוועק איז ער געזעסן מיט אים ווייל מ'זאל די מארקי לאו אומברענגען, און מארקי האט שוין פארלוירן, ס'איז שוין נישט דא מער קיין מארקי לאו, אבער עטס האטס א פראבלעם, איז דא א ווערטל וואס מ'דערציילט אז ווען ר' נחמן פון ברסלב איז ארויס פון תפיסה, האט עפעס געהאט צוטוהן מיט די רעגירונג, איך ווייס פונקטליך, איז האט מען אים געזאגט, פון פעטערבורג האסטו דיך ארויסגעדרייט, אבער פון פעטער ברוך וועסטו דיך נישט ארויסדרייען. אונז האמיר נישט מיט מארקי לא, אונז האמיר מיט אסאך שטערקערע לא'ס. וואטש ענד סי וואס דא גייט זיין. און יעצט איז נישטא קיין שום מערסי. ווייל דו ווילסט עפעס וויסן? ס'דא דא הונדערטע טאטעס וואס איך רעד מיט זיי וואס זיי זענען די באטרעפענדע פון די קינדער וואס זענען אראפ פון אידישן וועג. זיי געבן מיר פול פאוער און פול סופארט און זיי גייען היינט ארויס. זיי גייען צו די גאווערמענט, זיי האבן נישט קיין מורא. זיי האלטן נישט ביי פארלירן נאך א קינד און נאך א קינד. די אלע פיר מיט משה דוד און כאטשיג ער איז מיין קאזין זאלען זיי גיין אין דר'ערד זאלען האבן אזא מיתה משונה אזוי ווי די אידן אין קרעמעטאריעם סתם אומצוברענגען כלל ישראל אנבעליוועבל ס'וועט ענק גארנישט העלפן ס'וועט ענק קיינער נישט העלפן און מיט מיר זאלט עטץ נישט נעגאושיעטן ווייל איך וויל נישט מיט ענק האנדלען איך קען ענק נישט ביי מיר זענט עטץ אייביג געווען טמא מטומא נאך פאר עטץ האטס מיך ארויסגעווארפן און בפרט נאך היינט. זיך אויפשטעלן די וואך שבת חזקאל טייטלבוים ער זאגט ער האט קיינמאל נישט געטאטשט די שוועגערין ניין הא? נו וואס קומסטו נישט ארויס מיט א בריוו אז ס'איז שקר? ווייל איצו פימפ האט געוואלט ארויסקומען מיט א בריוו האט מען אים געזאגט דער רב וואס האט גובה עדות געווען דו געסט ארויס א בריוו געב איך ארויס די גאנצע גביית עדות און ער האט אים קריי און מוראי ווערדוי וואזאן אוודאי, מען קושט אן ערוה, מען קושט אן אשת איש, מען קושט א שוועגערין, זעט מען אזוי אויס, דער קול גייט אין דער ערד. יעצט דער מענטש הייסט יעקב סעלאך, ער שרייבט אז מען האט אים ביטערליך מאלעסטעט אלע יארן, און ער קאלט אפ דעם שייע, דער וואס האט עס אים געטון, און ער איז מודה, ער איז מודה, פרעגט אים זאג נאר וויפיל אזוי חברה האסטו שוין אפגעהארגעט די לעצטע סך יארן וואס איך קען דיך נישט, זאגט ער, אין א האלב יאר צוריק האב איך נאך מאלעסטעט א יונגל, און איך הער ער האט יעצט חתונה געהאט, זעט אויס אז מענדל פוקס. האט געהאלטן אז טאמער ער האט חתונה וועט ער אויפהערן אומצושטופן אין זכרים. פארשטייסט? איך וויל דיך פרעגן עפעס מענדל, ווען איך האב א שאלה אויף שמיטה גיי איך צו דיין שווער, יא איך ווייס נישט צו ער לעבט נאך, און ווען איך האב א שאלה אויף א סוכה צו ס'איז אונטערן בוים צו נישט גיי איך צו דיר, יא וויל איך דיך פרעגן, פארוואס ווען דו האסט א שאלה וואס מען טוט מיט א חזיר א מאלעסטער קומסטו נישט צו מענטשן וואס זיי פארשטייען צו דעם, פארוואס? ווייל די רבנים האבן געהאט אזא מאפיא. מען וועט נישט לאזן, מען וועט יענעם באגראבן, ניין ניין ניין, ער אונז וועמיר ענק אלע באגראבן, געווען א איד ער האט געהייסן קאהאן האט ער געהייסן, ער איז געווען א רוסישער, ער איז געווען א מענטש וואס האט געהיטן תורה ומצוות מיט מסירות נפש, איינמאל האט אים איינער געפרעגט, ער האט געמאכט א ספר, א בוק, ער האט אלעס פארשריבן, איינמאל האט אים איינער געפרעגט. וואס מאכסט דיך משוגע? זיי וועלן דאך דיך איבערלעבן, דו וועסט דאך פגר'ן לאנג פאר די מדינה, די רוסישע רעגירונג וועט אונטערגיין, האט ער געזאגט הער וואס איך זאג דיר, אונז וועמיר זיי איבערלעבן, אזוי האט ער געזאגט, און וואס איז געווען דער סוף? ער האט זיי איבערלעבט, זיי זענען צופאלן, און ער איז ארויס אויף ארץ ישראל, און האט דארטן ווייטער זיך געפירט אידיש. בקיצור מענדל, אונז וועמיר ענק אלע רבנים איבערלעבן, וועמיר ענק אלע באגראבן אין קבר עט די ענד. און וועמיר קומען קטנ'ען אויף ענקער קבר, אזאלעכע רשעים צו זיין? איך האב זיך געשלאגן מיטן שוויץ באד, אלע רבנים, זיבעצן חברה זענען געקומען קעגן מיר, דו הערסט וואס דא טוט זיך? מען נאך געקומען ברענגען הערשעלע קרעטשענעווער מיטן ירושלימער רב. נאכדעם איז געווען נאך א אינטערעסאנטע זאך, איך האב דאך געזעהן מיט די חברה איז שווער צו האנדלען, בין איך געגאנגען און איך האב זיי געזאגט, כ'האב געדינגען אן אפארטמענט אין ירושלים, כ'האב זיי געזאגט דארט גייט זיין דער משרד, איך גיי אריינלייגן אין די צייטונגען אויף וועם מ'האט פוגע געווען אין זשופניק שוויץ די לעצטע דרײַסיק יאר ס'זאל קומען, יבא ויגיד. דעמאלטס איז נאכנישט געווען די פארלענגערונג פון סטעטשו אוו לימיטעישאן פון אַכצן יאר ביז אַכט און דרײַסיק, אבער זיי האבן מורא געהאט, איך ווייס ווער ס'וואלט זיך אנגערוקט, אלע אלטע אידן אין ירושלים, אלע זענען געווען חזירים און זיי האבן מכשיל געווען די יוגנט, פארדעם האבן די חברה מורא געהאט, האבן זיי זיך מיישב געווען מיט מיר גייען זיי נישט אין מלחמה און מ'האט גראד געמאכט א ישיבת בית דין און מ'האט עס צוגעשפארט. איך ווייס וואס וואלט דען געווען? אידן וואס זענען שוין שוכן עפר מ'מיינט אז זענען אין גן עדן, צו יעצט איז געשטארבן דא דער בעלזער מלמד, שטעל דיר פאר, דירנפעלד, די קינדער האבן געזאגט אויפן הספד ער געווען א צדיק א קדוש אזאלכע טייטלס געגעבן, א צדיק און א קדוש איז ער געווען? פארוואס איז ער געווען אין קאורט? פארוואס האט ער געכאפט א הארץ אטאק אין קאורט? ווייל ער געווען א חזיר א מניוול? איז אזוי. קען זיין ער איז געווען א צדיק און א קדוש, קען זיין אינדערהיים האט ער נישט געטאטשט זיין ווייב, אבער אין תלמוד תורה האט ער געטאטשט אלע קינדער, א צדיק און א קדוש איז ער געווען. מורא'דיג. כ'האב געזאגט אייביג, מ'האט גערופן דעם סאטמאר רבי'ן, דעם הייליגן סאטמאר רבי'ן, הגאון הקדוש, האב איך אייביג געזאגט אז דער טיטל גייט אמאל ארויסגיין לכל. פארוואס? טאקע דער דברי יואל איז טאקע געווען א גאון און א קדוש, אבער דאס איז דאך אריבערגעגאנגען צום ברך משה. ער איז כאטש געווען א גאון, קיין קדוש צו ער איז געווען צו נישט ווייס איך נישט. ס'איז אבער נישט א היסטארי אז ער האט געטאטשט קינדער. ער האט דאך געהאט ליב אנדערע זאכן. געלט האט ער ליב געהאט. אבער היינט איז עס אריבער צו זיינע צוויי זין. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. און אינעם נעקסטן דור וועט עס אריבער גיין צו יענקל בער. ממילא האט מען גענומען דאס ווארט צדיק און קדוש און געמאכט דערפון ליצי ליצנות. סאו דאס האב איך געזאגט דעמאלטס פאר די ירושלימער. עטס ווילטס אנהייבן מיט מיר? איך וועל ענק ווייזן וואס איך קען. איך גיי אריינשטעלן אין אלע צייטונגען א קליינע מודעה, וועמען מ'האט אמאל מאלעסטעט אין זשופניק'ס מקווה אדער אין שוויץ, זאל אריינקומען דא אין משרד און צו מיר אויפנעמען א פראטאקאל. און איך בין געווען צוגעגרייט אז זיי וועלן קומען אזוי ווי זיי רודפ'ן יעצט דעם רב קרעמער. ר' קרעמער האט געוואלט זאגן דעם אמת אז דער לעזער בערלאנד איז א חזיר א מנוול און אונז טאלערירן מיר דאס נישט. אים האט מען ארויסגעבראכן דעם עירקאנדישאנער זיי האבן זיך אנגעטון שבת מיט טליתים אז מען זאל נישט זעהן ווער דאס איז. און זיי האבן אים באמאקלט אינמיטן די גאס אוועקגעווארפן דעם שטריימל, ממילא יעצט ווערט לעזער בערלאנד א קדוש, יעצט כאפטס נישט וואס דא טוט זיך, ס'איז א וועלט פון טעראר. און די ירושלימ'ער האבן געמיינט אז זיי שלאגן זיך מיט אן אמעריקאנער בהמה, העהה, דאווידאוויטש, אין מיין קליינעם זייגער טאש פיטסטו אריין, איך האב זיי דעמאלטס געוויזן, ס'וועט נישט געשען. עטס וועט נישט האבן ענקער וועג. עניוועי, ס'איז געווען צוגעשפארט א שטיק צייט, מ'האט עס יעצט געעפנט, איך הער מיט א בעדינג סוט מוז מען אריינגיין, מ'צאלט עקסטערע צען שקל, ס'איז גוט, ס'איז אינדערארדענונג, ס'איז בעסער ווי ס'איז געווען, ווייל אמאל איז געווען מותר לכתחילה, היינט אז דא צוויי משגיחים, אז איינער טאטשט איינעם, גייט ער צו צום משגיח פליט יענער, מ'רופט גראד די פאליס, ס'הייסט מ'רופט די פאליס, סאו. ירושלים האט זיך גענומען מיט מיר שלאגן, וואס? ווער זענט עטץ? און נישט וואס איך בין דער גיבור, נאר איך בין געקומען אינעם נאמען פונעם אייבערשטן, איך האב אייביג געזאגט פארן רבונו של עולם, וועסטו העלפן, וועסטו געווינען, דער אייבערשטער וועט געווינען, ועתה יגדל נא כח השם, דער אייבערשטער כביכול ווערט גרויס אז מען שלאגט זיך פאר זיין תורה און פאר קדושה און טהרה פון כלל ישראל, און טאמער חלילה כ'וועל פארלירן, זאג איך דעם אייבערשטן, האסטו פארלוירן, צור ילדך תשי, דו ווערסט שוואך חלילה, דאס איז. אין הויעכע בחינות איז עס אזוי, ס'ווערט געברענגט אין של"ה הקדוש וועגן דעם מיט'ן עולם, די מלאכים קומען טשעפען דעם אייבערשטן, האט מען דאך געזאגט מה אנוש כי תזכרנו, סא וואס האסטו אויפגעטון? כלום יש מי שישרוצץ מוחו עליך שרייען די אלע מלאכים, זאגט מען יא ס'איז דא, ס'איז דא גענוג וואס האבן זיך משרוצץ מח געווען, ברוך השם היינט איז שוין דא גאנץ א סך. ברוך השם, עס פארט טאקע גוט. שלמה המלך זאגט אין שיר השירים, אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים, ס'איז דא די פוקס, מענדל פוקס, די פוקסלעך זענען מחבל די כרמים, די וויין גערטנער, די גמרא זאגט אז א וויין גארטן דאס איז א בית מדרש, תלמידי חכמים זיצן שורות און שורות של תלמידי חכמים, אזוי ווי א וויין גארטן האט שורות און שורות. פון וויינגערטן, ביימער, פון ביימער איז בקיצור, אונז האמער עס אויף יעדן געגלייבט אבער נישט אויף מענדל פוקס, מענדל פוקס זאל זיך אריינמישן אין אזא טינופת, ס'איז דא א ווידיאו ווי מ'איז אים געקומען זאגן, נו שטעל דיר פאר מ'איז אים געקומען זאגן אז דער וואס ס'פירט דארט זיין בית מדרש און ער האט דארטן די שליסל צו די מקלט, צו די מחסן, ער איז מכשיל קינדער און ער האט געזאגט מ'זאל נישט גיין צו די פאליס ער וועט נעמען קער, דו שייגעץ טמא דו. יעצט אינטערעסאנט, ער האט אינגאנצן חתונה געהאט אפאר חדשים צוריק, און ער איז מכשיל קינדער די אלע יארן, און מענדל פוקס בעקט אים, פרעגט די מאמע פון דעם קינד וואס ער האט גערעיפט, ער האט גערעיפט יונגלעך מיט מיידלעך, פרעגט זי וויאזוי האסטו דאס צוגעלאזט, זאגט ער ער האט גארנישט געוואוסט, ער לייקענט, נאכדעם זאגט זי אים דו ביסט א ליגענער, ווייל דו האסט געזאגט איך זאל נישט גיין צו די פאליס, בקיצור געט ער א האק צו דעם בית דין שטיבל, אזאלכע ליצנות גייט פאר ביי די רבנים, הע הע הע, וואס האט ער געמיינט דאס? בקיצור איז ער מסביר פאר די מאמען אז ס'דא אזוי, ער האט געהאלטן אז וויבאלד ער איז א בחור לויפט ער נאך נאך זכרים מיט נקבות, טאמער העט ער חתונה האבן העט עס אים אפשטילן און ער העט נישט ברויכן מער קיין העלפ. יעצט וועל איך דיר זאגן די סברה פון בת היענה, מענדל פוקס, אונז קען מיר זיך נישט מישן אין בדיקות אויף פרויען, אונז קען מיר זיך נישט מישן א געלעכערטן פיפיקל מיט א צעבראכענעם פליגל, ווייל אונז האב מיר דאס נישט געלערנט, דו קענסט דיך נישט מישן אין די זאכן. כ'וויל דיך אויסלערנען. ס'איז דא מענטשן, ס'איז דא למשל אזא משה עפשטיין ביי אונז, לויפט נאך נאך יונגלעך, און ער האט א ווייב און ער האט קינדער און ער האט אייניקלעך, און אזוי די אלע רבנים וואס מ'האט געכאפט, חזקל טייטלבוים, ער האט א, ער איז א טאטע פון קינדער, פון אייניקלעך, און ער האט נאכגעלאפן נאך א שוועגערין. אזוי זענען אלע רבנים ליידער, און די זעלבע זענען די בעלי בתים, די אלע וואס מ'האט איינגעזעצט. אין ארץ ישראל און דא מכלוף מיט קאלוב מיט קא קארופטשא ראפאטשא קא קא קא מען האט זיי אלע איינגעזעצט און אפילו דעם גרויסן בעלזער וואס מען האט אים געגעבן יעצט זעכצן יאר בעלז קאלט מיך אפ ער איז נישט קיין בעלזער זאג איך איך בין אויך נישט קיין בעלזער צוגעהערט חברה עניוועי ער געווען א מלמד אין בעלז ער געטאטשט די קינדער מען האט זיי אנגעהויבן אלע איינצוזעצן די אלע זענען טאטעס פון קינדער און זיידעס פאר אייניקלעך. סאו מענדל, וועגן דיין סברה פון א בת היענה אז אפשר העט ער נישט ברויכן מער קיין קינדער, אויף דעם גייט מען לאזן א מענטש ווייטער זיך דרייען אין א שול און מען געט אים די שליסל? הא, האסט א פיינע סברה, וויאזוי זאגט דארט אין די גמרא, וכי ווייל יענער האט אזא סברה אנו נעשה מעשה, מיינט צו מיר גיין מאכן א מעשה? ס'איז א שיינע סברה יא, אבער אויף דעם גייט מען נישט בויען קיין הלכה, די זעלבע דא אויכעט, און נאך א זאך.

מענדל, אונז זעמער שאקט וואס דו האסט געטון. דו האסט געוואוסט ס'איז דא א חזיר און דו האסט אים געבעקט, דו האסט געזאגט די מאמע זאל נישט גיין צו די פאליס. און יעצט איז דא נאך א זאך, איך לאך אזוי, איינער האט אריינגעשריבן אין בלאג, ס'איז מורא'דיג, אז די מיידל, איך קען מיך נישט צוריקהאלטן צו לאכן, די מיידל וואס מ'האט זי גערעיפט, דער חזיר האט זי גערעיפט, איז געקומען איינער און פרעגן איר צו זי וואלט געוואלט לערנען הלכות צניעות. הא הא וועבערמאן'ס ספאנסערס מען רעיפּט מיידלעך און מען לערנט מיט זיי הלכות צניעות וואט א דזשאוק דיס האול טינג איז. דאס איז א האנדערט פערסענט א דזשאוק מענדל אונז זעמער זייער אפסעט פון דיר. מענדל האט געהאט א חבר ער האט מיט אים געלערנט הוראה בחברותא דאס איז געווען דער ערנסטער וועלוול ערנסטער א וואוילע ביידע זענען געווען זייער וואויל און קוק וואס האט זיך אויסגעקאכט פון דעם מענדל אזא לאו לייף צו זיין ער ווייסט אז זיינס אן איינגעשטעלטער איז א חזיר און ער בעקט קעפטען, דו האסט דאך דא קינדער, יונגלעך מיט מיידלעך וואס זיי זענען אראפ פון וועג. מזרחי האט כאטש אן ארגענעזעישן וואס אז טאמער א רב טוט וואס מען דארף נישט, ווארפן זיי אים ארויס, זיי גייען זיך שלאגן קעגן אים. אונז האמיר דאס אויך נישט. מענדל וועט ווייטער בלייבן שיינער איד. דער בחור וואס האט געמאכט די ווידיאו וואס מען האט אים נעבעך מאלעסטעט איז ארויס פון כלל ישראל, און יענער האט נאך פֿיר חדשים צוריק מאלעסטעט. ער זאגט עס, מען קען עס הערן אויף די ווידיאוס. א שאד עטס האטס נישט די טמא'נע קהלה. איך זאג ענק, די רבנים ווילן נישט אז עטס זאלטס האבן די טמא'נע כלים, זאלטס נישט קענען וויסן דעם אמת. ער זאגט אליינס, ער קומט אים פרעגן, דו געדענקסט ס'האסט מיך מאלעסטעט מיט יארן צוריק? זאגט ער יא, און ער איז מודה, און נאכדעם געט ער אים א פרעג, ווען האסטו די לעצטע מאל מאלעסטעט א קינד? זאגט ער פיר חדשים צוריק, איר הערט וואס דא טוט זיך, דאס איז שוין צען פופצן יאר שפעטער און נאך אלץ מאלעסט ער קינדער, און ער האט חתונה געהאט פאר פיר חדשים צוריק, סא מורא'דיג. מען קען חתונה האבן, מען קען מאלעסטן, מען קען האבן א ווייב, מען קען האבן א מיידל, מען קען האבן א זכר, מען קען האבן א תחת, מען קען האבן וואס דו ווילסט, און מענדל מיינט אז דאס גייט אים אפשטילן די תאווה. א פילגש הייסט א קעפסווייב, זאגט רשי, וואס איז געמאכט נישט אויף צו האבן קינדער נאר מען זאל זיך אינדזשויען מיט איר, אויף דעם איז זי געמאכט, אבער מיט איר מאכט מען נישט קיין קינדער ווייל מען וויל זיי האלטן שיין, ווייל אז מען האט קינדער הייבט מען אן צו ווערן אביסל מיז, די פנים סטרעטשט זיך אויס, די גוף סטרעטשט זיך אויס. אז מען האט נישט קיין קינדער האלט מען זיך שיין, פלעגט מען האבן צוויי מיני ווייבער, מענדל, מען קען האבן א פילגש, מען קען האבן א ווייב פאר סעקס, מען קען האבן א ווייב פאר קינדער, וואן ענד די אדער האט נישט צו טון. כ'האב הנאה אז ס'איז שוין דא א חקירה אויף מענדל פוקס, און איך האף אז מ'עט אים האלטן פאר חקירות, און ס'עט זיך אים אויסלאזן, פונקט אזוי ווי ס'האט זיך אויסגעלאזט פאר ראזענפעלד, און פאר די אלע אנדערע שקצים, און סוף וועלמיר אונז געווינען און אונז עמיר האבן ארדענונג. זאג מענדל, כ'האב דיך געוואלט פרעגן, ווען איינער זאל אריינשטופן אין דיין זוהן'ס אדער אין דיין טאכטער'ס אחור וואלט דיר געפאלן? מסתם נישט, די וואר? סאו איך וויל פארשטיין, פארוואס אין א צווייטן מעג מען יא און אין דיר נישט? וואס איז יענער אנדערש ווי דו און וואס ביסטו אנדערש ווי יענער? דאס וואס איך וויל פארשטיין, ווייל די עדה החרדית דארטן פון ווי דו מאכסט אפאר טאלער, זיי האלטן אז מען טאר נישט ארויסקומען? ווער זענען זיי? ס'זענען בסך הכל רבנים וואס האבן געלערנט אביסל חושן משפט און אביסל יורה דעה, און אביסל זענען זיי סתם גנבים. מען האט יעצט איינגעזעצט יונה מעצגער דעם רב הראשי פון ארץ ישראל, ער איז געגאנגען אין קייטעלעך אזוי ווי יעדער נידריגער פארברעכער, איז וויל איך דיך פרעגן, פארוואס זאל איך האלטן אז דו ווייסט וואס טוט זיך מיט דיר, און דיין מיינונג איז א דעת תורה, און עטס זענטס אלע גנבים מיט נואפים, זאג מענדל איך וויל דיך עפעס פרעגן, האסטו אפשר אויסגעטרייט דיין שוועגערין צו זי טעיסט אזוי ווי דיין ווייב, ווייל ביי אונז איז דא די רבנים וואס האבן דאס אויך געטון. חזקל טייטלבוים האט עס אויך געטון. און איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, האסטו אפשר אויסגעטרייט דיינע טעכטער? ביי אונז איז דא רבנים וואס האבן אויסגעטרייט די אייגענע טעכטער. מענדל, אונז זעמער מורא'דיג דיסעפוינטעד פון דיר, פון דיין אויפירעכץ, פון לאזן קינדער פאלן אריין צו חזירים, נישט צו בעקן די קינדער נאר צו בעקן די חזירים. אונז זעמער מוחה פון די עדה החרדית, דאס איז אויכעט א מעשה קעגן ענק. און איך בעט אלע אידן וואס זיי שטיצן די עדה החרדית זאלן וויסן עטס שטיצט רבנים נואפים אדער וואס זיי לאזן נישט אז מען זאל קומען פאראויס, ממילא זענען די קינדער נישט סעיף. יעצט מען זעט א בילד ווי דריי חברה קומען שבת מיט א טלית און זיי צוברעכן דעם עירקאנדישאנער פון ר' משה קרעמער, וואס איז ער שולדיג? ווייל ער האט אונטערגעשריבן קעגן דעם שייגעץ בערלא? נו, אז מען קען שוין נישט זאגן א ווארט אמת איז מען דאך אויף צרות. נאכדעם כאפן זיי אים אן דעם שטריימל און מען ווארפט עס אוועק. ס'איז ממש א שאנדע. מען האט גענומען פון די יוגנט, מען האט פון זיי געמאכט מיליטער לייט, אזוי ווי די אראבער מיט די דזשיהאד חברה, און אלעס איז געווען אונטערן נאמען, מען מוז זיך שלאגן קעגן ציוניזם, ווייל דאס איז די גרעסטע קליפה, סיי אין אמעריקע און סיי אין ארץ ישראל, מען האט אויסגעלערנט די קינדער, די קינדער האבן קיינמאל נישט געטארט זיין קיין סאלדאטן, קיינמאל נישט. זאג איך אז מען דארף לערנען מיט די קינדער מוסר, נישט זיך שלאגן קעגן אינטערנעט, ווייל דעמאלטס איז ער ווידער א דזשיהאד. איז למעשה האט מען אויסגעלערנט מען זאל קרעמער'ן שלאגן, מען זאל דעם שלאגן, מען זאל יענעם שלאגן. איז אנבעליוועבל. עד כדי כך וואס איך ווייס נישט ווער דאס איז האט נעכטן ארויפגעלייגט אויף א בלאג און ער איז מסביר אז דער אורחות צדיקים האט א פראבלעם מיט, רחמנא לצלן וואסאזוי ער רעדט, יעצט דא שריי איך מען זאל לערנען מוסר אויב דער בחור איז אויסגעלערנט אז יעדער איז גארנישט ווערט און גארנישט איז גארנישט ווערט. נו איז דאך דער אורחות צדיקים אים אויך גארנישט ווערט, קוק ווי ער רעדט צאם אים, רחמנא לצלן, איך האב גראד מוחה געווען, איך האב עס געהערט, האב איך אים אריין געפארן, פאר שעה'ן שפעטער האב איך געהערט די אנדערע האבן אויך שוין אנגעהויבן מוחה צו זיין, כ'מיין דאס איז דאך א דזשאוק וואס דא גייט פאר, אונז האמיר נישט קיין חינוך, אונז האמיר נישט אפילו עטיקעט, איז טייטש אזוי, נעם א גוי אין פאבליק סקול, זיין מאמע לערנט אים אויס, און דער טיטשער לערנט אים אויס, ס'איז דא עטיקעט, פאר אן עלטער מענטש דארפסטו האבן דרך ארץ, דאס מיט יענץ. ס'איז דא געוויסע רולס, דארפסט זיך אויפשטעלן פאר אן עלטערע מענטש, אויפשטעלן און איבערגעבן די סיט. ביי אונז איז בכלל נישט דא קיין עטיקעט, ווייל כדי אונז זאל מיר קענען געווינען די מלחמות, און אונז האבן זיך געשלאגן מיט די גאנצע וועלט, האבן מיר געמוזט פירן א מלחמה פון דיפעימינג, מ'האמיר ברוך השם יעדן דיפעימד, און ס'איז נישט געבליבן קיינער. טאמער ס'נאך געבליבן סאטמאר רב זכר צדיק לברכה דעם דברי יואל, זענען געקומען די שווארצע חברה זיי האבן אים אויך דיפעימד, סאו זעמער געבליבן מיט גארנישט, קיין ארחות צדיקים איז נישט דא, קיין מסילת ישרים איז נישט דא, קיין חובת הלבבות איז נישט דא, און עטיקעט איז אוודאי נישט דא, ווייל אז ס'איז נישט דא קיין מענטשליכקייט, אפילו גוי'איש מענטשליכקייט, זעמער דאך אויף צרות. ממילא האבן די רבנים געוואוינט מיט די אייגענע טעכטער, מ'האט געוואוינט מיט אשת איש, ווען א אידישע טאכטער איז געקומען צובראכענערהייט פרעגן א שאלה אויף א בדיקה, רבי דאס איז כשר אדער נישט כשר? האט ער איר געפרעגט האוז יור לאוו לייף? זאגט זי, מיין מאן איז א תלמיד חכם, ער זיצט און לערנט, סקומט מיר אויס איינמאל צו צוויי מאל א חודש צו וואוינען מיט אים, און ער קומט שנעל, ער ענדיגט און ער לויפט אוועק, האט ער איר געזאגט מאך דיר נישט צו טון, וואס ס'פעלט דיר אין שטוב וועל איך דיר געבן. ממילא האט מען אראפגעברענגט דעם דור, יא, אין א געוויסע סענס האט מען אראפגעברענגט דעם דור ארגער ווי היטלער, ווייל היטלער האט אפגעהארגעט און שוין מער נישט דא, האט מען ערליך תשובה געטון, און מ'האט זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן איז מען כאטש געגאנגען אין גן עדן. דא האט מען אראפגעברענגט דעם דור און זענען געבליבן לעבן, זענען געבליבן אן אמונה, אן גארנישט זענען זיי געבליבן, און שוין, דאס איז עס, פון דעם ליידן מיר יעצט. דער סקווערער רבי קען לאזן קינדער גיין אין פאבליק סקול, און קיינער אין שטאט זאגט גארנישט, אררייט ס'האלט יעצט פאר א מרידה, ס'גייט קראכן יעצט, איך ווייס, איך האב אינסייד אינפארמעישן, ס'גייט זיין אזא מרידה אז דוד וועלוול זאל נאר לעבן גענוג לאנג אז ער זאל זען ווי מ'שפייעט אים נאך אין די גאס. דאס וואס ער האט געטון פאר יעדן גייט מען אים צוריקטון. דאס איז דאך די טשערנאבלער דרך, דאס האבן דאך די הייליגע טשערנאבלער רבי'ס געארבעט אויף, און דאס האט זיין הייליגער טאטע געמאכט אז מען זאל דא אריינברענגען, און שוין, מען גייט עס יוזן אויף אים. א גוטן און א פרייליכן שבת.